גוטן ערב שבת קודש, פרשת כי תשא, ס'איז אויך פרשת פרה. קודם וויל איך אנהייבן די מעשה מיט די פרה אדומה, איך האב עס שוין פארציילט, איך פארצייל עס כמעט יעדעס יאר, ס'איז געקומען צו אונז א בחור אין די ישיבה לערנען אין ארץ ישראל אויף וויזשניץ, און ער איז געווען א רויטער בחור, אזא שטארק רויט, נישט סטראבערי בלאנד, נאר טאקע ריעל רעד, און ער איז געקומען, ער איז געווען דארטן פארמיטאג, נאכמיטאג, בקיצור, ער קומט צו מיר צו, ער זאגט איך וויל מיט דיר רעדן אינדרויסן. פון בית מדרש אז קיינער זאל נישט הערן, זאג איך אים פיין איך קום ארויס, דארטן לעבן די ישיבה איז געווען אזא בארג, פאר ס'איז געווען די נייע בילדינג דארטן, געווען א בילדינג ווי מ'האט געדארפט פירן טיש, איז געווען אזא שטיקל בארג, ס'איז ס'האט אויסגעזען אזוי ווי כאילו מ'איז באהאלטן. האב איך אים געזאגט הער מיך אויס, צו ווייט קען איך נישט גיין דא ווייל באלד וועט מען אונז חושד זיין, ווער ווייסט וואס אונז טוהן מיר דארטן, שוין האט ער געזאגט אקעי איך וויל מיט דיר רעדן, פרעגט ער מיך זאג רב נחום איך וויל דיך פרעגן א שאלה, ס'איז דא א פלאץ אין תל אביב ס'הייסט תל ברוך, איך הער אז דארטן גייען.

קענען פארן אויף ארץ ישראל לערנען אין די ישיבה. עסטו באמת הנאה האבן, דארט וועט דיך קיינער נישט טשעפען. שוין, איך האב געוואוסט, איך פאר אויף ארץ ישראל, ס'וועט מיך קיינער נישט טשעפען. זאגט ער מיר, איך בין אנגעקומען דא אין די ישיבה, די ערשטע זאך, הע, די רויטער, די רויטער פרה אדומה, די רויטע קוה אדומה האט אים געגעבן אינגאנצן רויט. איז במילא האב איך זיך מיישב געווען, איך וויל מאכן אן ענדע צו מיין לעבן, איי דאונט ניד איט ענימאר. שוין, ווילסט מאכן אן ענדע, מאך אן ענדע. שוין, זאג איך אים, הער מיך אויס, דו גיי אוועק עס, און קום צוריק נאך לאנטש צוויי שעה ארום, און איך וועל רעדן מיט די בחור, האט ער געזאגט פיין, אקעי. יעצט פארוואס האט ער געוואלט מאכן אן ענדע פון זיין לעבן דורך שווימען, ווייל שווימען וועט מען זאגן ס'איז געווען א שייגעץ, און ער איז געגאנגען שווימען, און ער איז דערטראנקען געווארן, ס'וועט זיין א גרויס רחמנות, שוין, איך האב אים געזאגט גיי אוועק, און עסט צוריק קומען נאך לאנטש, עס איז געווען אין חדר אוכל, בין איך אריין געגאנגען, הונדערט פערציג הונדערט פופציג בחורים, איך האב זיי געזאגט בחורים טייערע איך וויל ענק דערציילן א מעשה, ס'איז דא איינער וואס ליידער ליידער האט ער, מען האט אים דייעגנאוזט אז ער האט לוקימיע, לוקימיע דארף מען אים טוישן די בלוטן, און אז מען דארף אים טוישן די בלוטן דארף מען האבן אסאך מנות, מנות מיינט פארשענס, און מען האט געבעטן אז וועלעכע בחור ס'איז א בעל כח און ער האט כח ער קען אוועק געבן א פארשען בלוט זאל אוועק געבן, זאג איך מען דארף מען דארף מען צוויי הונדערט מנות, אונז האבן מיר דא הונדערט פערציג הונדערט פופציג,

אונז האבן נישט געוואוסט ס'שטערט דיך אזוי ווייט און אונז בעט מען דיך איבער און דאס וועסטו מער נישט הערן פון אונז. און אזוי איז דער בחור געבליבן אין די ישיבה, ער האט געלערנט אסאך יארן, איך דענק נישט פונקטליך וויפיל אבער ס'איז נישט וויכטיג, און ער איז אויסגעוואקסן א גרויסער תלמיד חכם אויך. סאו דא איז דא יעצט א פרשת פרה, נאך ווען קומט פרשת פרה? נאך מחיית עמלק. מחיית עמלק און פרשת פרה דאס איז איין זאך, אז מ'מעקט אויס עמלק'ן מוז מען וויסן בין אדם לחבירו מוז מען זיין אויסגעהאלטן, אן הונדערט פראצענט אויסגעהאלטן, ווייל ווען נישט קענסטו קיין עמלק נישט אויסמעקן, און דאס איז וואס איך וויל יעדעס יאר מעורר זיין דעם עולם. קינדערלעך טייערע, מען דארף אבאכט געבן אויף יעדנס כבוד, קיינער איז נישט געמאכט פון ראזשינקעס, יעדן מענטש אז מען טוט וויי טוט עס אים וויי, אפילו גרויסע צדיקים, עס איז געווען גרויסע צדיקים וואס האבן געהאט א קפידה מען האט דאס געטון מען האט יענץ, וואס איז ער אזוי ברוגז געווען? ווייל א מענטש איז דאך א בשר ודגים, ער איז א בשר ודם, ער איז צוזאמגעשטעלט פון בלוט, ער איז צוזאמגעשטעלט פון תאוות, ער איז צוזאמגעשטעלט אז ער מוז האבן א גוט ווארט, מען מוז אים אויפהייבן און אזוי ווייטער, און ממילא דארף מען אבאכט געבן אויף יעדנ'ס כבוד, און ס'איז כדאי מען זאל צוגיין צו יענעם, זאגן, קען זיין כ'האב דיר אמאל וויי געטון, יעדער ווייסט דאך וועם ער האט וויי געטון, און מען מעג צוגיין צו די אייגענע ווייב אויך, און צו די אייגענע קינדער אויך, און מען מעג זיי איבערבעטן, דאס איז דער ענין פון תשובה מאהבה, וואס דאס ווערט געברענגט דורך דעם הייליגן יום טוב פסח, ודגלו עלי אהבה, יעצט, כ'האב געוואלט זאגן פאר יעדן יום טוב. און פאר יעדן אזוי ווי א פורים א פסח, איך האלט אז ס'איז זייער וויכטיג אז איך זאל מעורר זיין, מען זאל וואטשן די קינדער, זייער שטארק וואטשן, און אויסער דעם וואס איך זאג אן אז מען זאל וואטשן די קינדער, איך האלט ס'איז זייער וויכטיג, ווען נישט וואלט איך מיר נישט אנגעברענגט די צייט, און יעדעס יאר געשעהט עפעס אן אינצידענט, עפעס א האלבער אומגליק, א דריי פערטל אומגליק, די יאר איז געשעהן אפאר אומגליקס, די ערשטע זאך געשעהן אן אומגליק אין באבוב, באבוב פארטי עיט, א מורא'דיגער אומגליק. ס'איז געקומען נעבעך א משוגענער, נישט קיין באבובער, און דער משוגענער האט נעבעך געכאפט א קינד פון, כ'ווייס, זיבן אכט יאר, און האט אים ארומגעטראגן אונטן אין בית מדרש, איז דא אונטן, איז דא נאך א שטאק אונטער דער ערד, וואס דארטן אונטער דער ערד איז דא די בוילער רום מיט די זאכן. יעצט דאס אינגל האט מען, די עלטערן האבן אים גראד געזוכט, ער איז נישט געווען צו באקומען, ביז איינער האט געזאגט פארן עולם, כ'האב אוודאי געהערט אז נחום ראזענבערג האט איינגעפירט אין אלע שילן און אין אלע מקוואות אז ס'זאל זיין א ווידיאו. איז מוז דאך זיין אז ס'דא דא אויך א ווידיאו. לאמיר ארויסנעמען די ווידיאו און באקוקן. קיצור, מ'האט געזען, מ'האט געטראפן דעם אינגל אויף די ווידיאו. מ'האט געזען ווי דער עפעס א פרעמדער מענטש, ער איז נישט אינגאנצן אין דער ארדענונג אויך נישט, זעט אויס מ'האט אים ארויסגעלאזט פון משוגעים הויז אויף פורים און ער האט אים אראפגעטראגן אונטן אין סעלער. ער האט אים דארט געפייניגט א לאנגע צייט. ס'איז זייער פשוט פארוואס אויכעט, ווייל דער קינד. האט נעבעך א קליינע מחילה, און דער ערוואקסענער האט דאך שוין א כלי, ס'איז שדים נכונו ושערך צמח, און ממילא האט ער אים ביטערליך געפייניגט, און כ'האב ענק געזאגט מ'זאל וואטשן די קינדער, אז עטס פאלגטס נישט, יו נאו וואט, גוד פאר יו, כ'האב הנאה, עניוועי, דער עולם איז געקומען דאווענען מנחה, האט מען געזען די פאליס איז געקומען, ס'איז געווען ערב שבת, די פאליס זענען דארט געווען, זיי האבן געהאלטן אינמיטן זייערע אינוועסטיגעישאנס, ס'איז א גרויסע.

תלמוד תורה בשביל קריאת המגילה, פרעגט די גמרא נו, קריאת המגילה איז דאך אויך תלמוד תורה, זאגט די גמרא ניין, ווייל ס'איז דא צוויי ווערטער וואס אונז ווייסן מיר נישט וואס דאס איז טייטש, און מ'איז נישט יוצא מיט דעם קיין קריאת המגילה, קיין געהעריגע לימוד התורה, אבער דאס קינד אז מ'האט אים נעבעך געמאכט וואס מ'טאר נישט, משכב זכור, איז א ביטער אומגליק. בקיצור, ער איז געגאנגען און מ'האט נאכגעקוקט ביי די ווידיאוס, און מ'האט געטראפן, מ'האט אים געטראפן אונטן אינעם סעלער, און יענער האט אים נאך געהאלטן אינמיטן מאנס זיין. לויט ווי איך פארשטיי, איך האב נישט נאכגעפרעגט פונקטליך די מעשה, באט דאס איז שוין אירעלעווענט, ער האט זיך שוין ארומגעשפילט מיט אים אין סעלער א שעה צוויי, און וואס האט ער דארט געטון? בקיצור, מען האט אים אריינגעפירט גראד אין שפיטאל, ווייל יענער, קען זיין האט אריינגעשטופט שמוץ, די ערווה האט ביי אים געקענט זיין שמוציג, און אז די מחילה איז נישט אייביג זויבער ביי קינדער אויך נישט, מען קען אריינשטופן דארט שמוץ, און אז ס'איז דא אן אפענע וואונד ווערט ער גראד אינפעקטעד, און דאס קינד דארף דאך ארויסגיין יעדן טאג אפאר מאל א טאג, און אסאך מאל דויערט טעג, וואכן, חדשים ביז ס'ווערט פארהיילט. און איך האלט עס ענק אין איין זאגן, איינמאל אז מ'מאכט אזא דזשאב אויף א קינד, דיס טשיילד איז פינישד פאר לייף. עניוועי, און די סוף איז געווען, מ'האט אים אויסגעקלינט אין שפיטאל, מסתמא האבן זיי געטשעקט צו ער האט נישט עידס, יענער די, וואטעווער, דאס דארף מען דאך אלעס, ס'דאך א מעדיקל פראסידזשער, און מ'האט אים אהיים געלאזט. רבותי איך וויל ענק פרעגן, צו וועם מיינט עטס אז איך רעד יעדעס מאל פאר א יום טוב אז מ'זאל וואטשן די קינדער? צו וועם? איך רעד דאס צו יעדן. מענטשן פלעגן מיר אלץ זאגן, ווייסט, אויף באבוב רעדסטו נישט סתם ווייל ווייל ווייל ווייל ווייל ביסט א בהמה, ווען ס'קומט צו רעדן אויף עניבאדי וואס ער טוט אן עוולה רעד איך, יעצט רעד איך אויף באבוב וואס איך זאג ס'איז אן אנפארגיוועבל סין וואס מ'האט געטוהן מיט דעם קינד, דאס וועט עטס קיינמאל נישט אפווישן און דאס איז דער חינוך, יו וויל נעווער ווייפ דיס אףף, דאס איז איין ביטערע זאך וואס איז געשעהן, יעצט לאמיר גיין צו די צווייטע ביטערע זאך. יעצט ס'איז דא אסאך מצוות וואס איז א חוקה, ס'איז א חוק בלי טעם, למשל איינע פון די זאכן וואס יעדער ווייסט איז א חוק בלי טעם,

כ'האף ארויסצוגעבן יעצט א קונטרס אויף מקוואות, וואס איז נישט מיין, גארנישט דארט נישט מיין, אלעס האב איך גענומען פון ר' נתן פון ברסלב, ר' נתן רעדט דאך אזוי זיס און אזוי שיין וועגן מקוואות, עטס האטס נישט קיין השגה, און איך האב געזאגט שיעורים אין גרויסע פלעצער אין מיר אין ירושלים, זיי האבן געהאט אזא קבוצה, בחורים האבן געלערנט מקוואות צו אינגעלייט, און זיי האבן מיך געפרעגט אסאך שאלות, למשל כ'האב געזאגט אז א מעיין איז מטהר בכל שהוא, פרעגט מיך איינער מנשה, איז דא א שיעור ווייל א מענטש דארף האבן אמה על אמה ברום ג' זיך צו טובל'ען, נו וואס האקסטו א טשייניק אז ס'איז א מעיין? וואס ווערט דער מענטש שרינקט צוזאם? האב איך זיי געזאגט כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, א מענטש קען זיך טובל'ען פאר ווייניגער אויכעט, און טאמער ער איז א קלענערע מענטש קען ער זיך טובל'ען פאר נאך ווייניגער. פרעגט ער מיך נו פארוואס דארף זיין אמה על אמה ברום ג'? זאג איך אים ר' נתן זאגט ווייל א קוואל איז נישט דורך געגאנגען די טומאת אויר, די מי גשמים איז שוין טמא געווארן, און אזוי געווען זייער אסאך זאכן זיי האבן מיך געפרעגט, אויף יעדע זאך געענטפערט, און זיי האבן מיך אלץ געפרעגט ווי נעמט איר דאס אלעס, זאג איך פון רב נתן, קיצור כ'האב צוזאמגענומען אלעס פון רב נתן אויף מקוואות, ס'איז אפשר א פערציג בלאט, און איך וויל עס ארויסגעבן א חיבור פאר זיך אז מען זאל זען וואס דאס איז א מקווה, יעצט זוכענדיג און קלעטערנדיג האב איך געטראפן אז ס'איז דא פון רב נתן, ס'איז דאך אויף ד' חלקי שולחן ערוך איז דא הלכות בית הכנסת, דאס איז א מין זאך ס'הייסט הלכות בית הכנסת, יעצט דער הלכות בית הכנסת, רב נתן ברענגט אז ס'איז דא אפיקורסים, ער רעדט. זייער מיס אויף זיי, און ער זאגט אפילו נישט ארויס זייער נאמען, ער זאגט נאר פיי מם. פיי מם הייסט די פרימעיסאן. פרימעיסאן הייסט, אויף עברית ווערט עס אנגערופן הבונים החפשים, דאס מיינט די פרייע. זעט אויס אז ביי ר' נתן'ס צייט איז שוין געווען די אלע צרות, און איך הער זאגן ס'איז שוין צוויי דריי הונדערט יאר וואס מ'ווייסט פון די צרות, א סדר עולם החדש. סאו בקיצור, ביל געיטס איז נאר א גלגול פון אפאר. שטותים, און די אלע אנדערע, און אפילו בנימין נתניהו אויך, איך האלט ער האט זיך געגעבן א שטעך, אביסל פישעכטס וואסער האט ער אריינגעלייגט, און אויף דעם חשבון איז דא הונדערטער און הונדערטער וואס ווערן געשעדיגט, איך וויל אפילו נישט ארויפלייגן די אלע וואס כ'האב צוזאם גענומען, ווייל כ'האב איבער הונדערט קליפס, צאם א גאנצע זאך צו קוקן איז א וואך, מ'דארף וואטשן וואס מען טוט, און מיילעך פירער מיט די אלע שקצים האבן פארפירט, יא יעדער מאכט אפאר טאלער און דעטס איט. ס'דא אין ענגלאנד איינער וואס ער איז א מוכר ספרים, הייסט יצחק רוט. דער שייגעץ האט שוין מטמא געווען זאגן זיי הונדערטער קינדער און קיינער האט אים גארנישט געטוהן, מען האט אים נישט גערופן קיינמאל אין געריכט. בקיצור, מען האט מיך אויפגעקאלט און געפרעגט וואס צו טוהן, זאג איך אים אחד אפס אפס וואן זירא זירא דאס איז די פאליס, לסוף איז געווען ער איז געגאנגען צו די פאליס, היינט איז געווען שושן פורים, קריג איך א טעלעפאן קאל פון רב פאדעווע אליינס. איר ווייסט וואס דאס הייסט מסירה מ'מסר'ט א איד און דער איד גייט זיצן און איר ווייסט און איר ווייסט זאג איך אים איך האב קיינמאל נישט געהערט פון דעם ווארט מסירה וואס איז דאס מסירה איך האב אמאל געלערנט אין גיטין מסכת גיטין עדי חתימה כרתי עדי מסירה כרתי איך האב דעמאלטס אויך נישט געוואוסט וואס דארט שטייט כרתי האב איך געזאגט פארן רבי'ן דאס איז קרויט וואס דאס ניצט מען צו די סימנים פונעם סיי פון פון ראש השנה אויף יעדע זאך זאלסטו וויסן האב איך געכאפט א פראסק. אז ס'קען זיין זיכער. עניוועי, איז בקיצור, איז גראדע איך האב עס ארויף געלייגט שרייבען מענטשען אריין ער האט א תשמישי קדושה געשעפט, שא ער כאפט אן יעדענס פיפיק איז א תשמישי קדושה, און בקיצור מען האט אים איינגעזעצט און פאדעווע וויל וויסען ווער ס'האט מיר געגעבען א היתר פון מסירה, זאג איך אים הרב פאדעווע איך וויל אייך עפעס זאגען איך ווייס נישט וואס דאס הייסט מסירה זייט מיר מסביר אויף אידיש וואס הייסט מסירה, זאגט ער איך ווייס נישט און איך זאג מען מעג גיין צו די פאליס, זאג איך אים, יא, כ'האב נישט געוואוסט, ס'איז דא אזא זאך וואס דאס הייסט מסירה, זאג איך אים, פאדווא, זאג מיר, דו געדענקסט ווי דו האסט מיר געזאגט איך זאל ענדיגן קודם מיין מקוה כאטשיג כ'האב געהאלטן ס'איז פסול אין לונדון, נאכדעם וועט מען זיך אראפזעצן מיט די בעלי בתים און מ'וועט עס אויסארבעטן, וויאזוי העסטו עס אויסארבעטן אז ס'איז שוין געענדיגט, זאג, דו מיינסט איך בין טאקע אזא בהמה? נעה, נאכנישט אזא גרויסע. און נאכדעם איז געקומען איינער א שייגעץ, א דיין שנעק, איך האב דעמאלטס געטענה'ט אז ווען דער כאטש א לאך אין די פלעסטיק, איך וואלט דאך גארנישט געזאגט. איז ער געקומען מיט א נייע זאך דריי וואכן שפעטער האט ער געזאגט, יא, מ'האט טאקע געמאכט א לאך אין די פלעסטיק. זאג איך ביסט א ליגנער, האסט נישט געקענט מאכן א לאך אין פלעסטיק וואס איז שוין געווען געגאסן די צווייטע לעיער. ביסט א שקרן! אזוי ווי אלע דיינים מיט אלע רבנים. טוט זיך וועגן כשרות, וועגן עסן פלייש, יעדער רב, לגיונות, שפילט נישט ביי זיי קיין ראלע, ס'איז נישט קיין איסור אפילו. סאו עניוועי, סאו דער שייגעץ ראטה ער איז געגאנגען און ער האט געטאטשט בחור און מען האט אים איינגעזעצט. יעצט ס'איז דא אין אונגערן ליגט א גרויסער צדיק וואס ער הייסט ליסקער רבי, ס'איז געווען אין אמעריקע איז געווען א איד וואס האט געהייסן ליסקער רבי און ער האט געהאט א וואקי טאקי ווייל ער האט נאך געהאט געלט ווען אונז האבן נישט געוואוסט וויאזוי געלט זעהט אויס און ווען ס'איז געקומען א איד פרעגט ער נו וואס ווילט איר אריינגיין צום רבי און ער האט זיך אויסגערעדט דאס הארץ און דער ליסקער רבי האט עס אויסגעהערט און ווי יענער איז אריינגעקומען האט ער אים שוין געוואוסט אלע זיינע צרות, פארשטייסט? העהע. ס'האט מיר דערציילט א איד אז אינדערהיים די ריזשינער געפאפטע רבנים פלעגן קויפן, ס'איז דא אויפן זייגער איז דא אזא ס'מאכט שיינען, ווייסט וואס כ'מיין? ווען די לייט היטס איט מאכט עס זאל שיינען, פלעגן זיי זיך עס ארויפלייגן אויפן שטערן, און אינמיטן די תורה האט מען געזעהן ווי דעם רבינ'ס פנים שיינט און שוין, דאס איז געווען. עניוועי. איז למעשה האט מען אים אויפגעפיקט און מ'האט אים איינגעזעצט. ארץ. און איך וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, ס'איז דאך דא נאך אפאר אידן וואס אונז וויל מיר יעצט אויפפיקן אין לאנדאן, דא אפאר אידן, איינער איז אן אלטער בחור וואס יעצט האלט מען אים אין אויפפיקן, מיר דארפן האבן איינער זאל קומען פאראויס, און דא אויף די פרשה פון דעם סטאר מיט די תשמישי קדושה איז די פאליס וויל ס'זאל קומען נאך מענטשן, ווייל זיי ווילן אים טאקע אמת'דיג אריינשטעלן אין דזשעיל אויף א לאנגע צייט, קען אפשר אויסארבעטן אז מ'זאל אים אריינשטעלן דא אין אמעריקע אין דזשעיל, אדער מ'זאל שטעלן נחמיה וועבער. מאן אין לאנדאן אין דזשעיל און ממילא וועלן זיי אלע האבן קאמפאניס און קענען זיך ארומשפילן איינער מיטן צווייטן, ס'איז אסאך יארן צו זיצן אליינס אן א סעקס, זייער אסאך יארן, סאו דאס איז וואס אונז ארבעט מיר דא היינט, סיי דעם אלטן בחור איינצוזעצן און סיי ס'איז דא נאך איינער, א נייער שטערן. איך זאג דעם עולם, שפילט זיך נישט ארום ווייל אונז זעמער דא צו טון קאנסטראקטיוו, אונז זעמער נישט דא זיך ארומצושפילן מיט ענק, און איף יו מעס אפ יו פעי דע פרייס, דעטס אלל, זאלסט נישט טאטשן קיין. קינדער. יעצט, כ'האב ענק שוין געזאגט און איך האלט עס אין איין איבערזאגן, ווען א מיידל איר טאטע איז זי בועל, טאר זי קיינמאל נישט חתונה האבן צו קיין כהן. ווייל זי הייסט א זונה, אפילו ס'איז געווען באונס. כאטש ז'איז נאך געווען א בתולה, נאר ז'איז נבעלה לפסול לה, ס'איז איינער וואס ער קען נישט מיט איר חתונה האבן. איז במילא וויל איך ענק זאגן, מענטשן רבנים קאלן אפ, די וואך האב איך אויך געהאט א קאל פון א רב, ווי קענט איר די אלע זאכן? איר האט דאך געלערנט אין חדר אין סאטמאר אזוי ווי אונז, ווען האט איר דאס אלעס געלערנט? ס'איז גענוג א שאנדע אז א רב זאגט ער האט עס נישט געוואוסט ביז יעצט. און וויאזוי גייט ער מסדר זיין קידושין? נאך אלע זנות וואס דא גייט פאר. פונקט אזוי ווי ער געט א הכשר אויף פלייש. און אינסעסט איז דרייסיג פראצענט פון די מגיפה. ווייל קיינער גייט נישט צו צו א מיידל כאפט זי אן אינמיטן די גאס. נע, ס'איז א ברודער, א שוואגער, ס'איז א טאטע. פארשטייסט? און וועגן דעם דארף מען זייער זייער וואטשן. און מ'דארף אנהייבן צו לערנען די אלע פרשות. נישט בה. מת, מען טאר נישט מ'וויל טוישן נחום ראזענבערג! זיי זענען אזאלעכע אפגעפליקטע בהמות אז עטס האטס נישט קיין השגה. מען טאר דאס אלעס נישט צולאזן, מען דארף מאכן זיכער, א הונדערט פערסענט שור, אז מען זאל נישט טאטשן די קינדערלעך, די קינדער זענען א מתנה פונעם אייבערשטן און אונז דארף מיר צוריקגעבן דאס קינד אזוי ווי דער אייבערשטער האט עס פאר אונז געגעבן ריינערהייט, יא ער זאל חתונה האבן, ער זאל האבן קינדער און אלעס, אבער ער מוז זיין צוריקגעגעבן ריינערהייט. געשטעלט. יעצט דער שייגעץ יצחק שטערן, יצחק לבנה שטערן, איז אריין געגאנגען אין די תלמוד תורה דארטן אין די ישיבה קטנה און ער האט גענומען א פאסיק ער האט אנגעהויבן צו האקן שטיקער אין יעדן, יעצט ס'איז דא ווידיאוס איך האב עס נאך נישט געזעהן, ווען איינער זאל מיר קענען דאס ממציא זיין שיק איך עס גראד אריין אויף פיקס, אונז גיי מיר דאס נישט דורך לאזן אז ער איז נערוועז און משוגע זאל ער נעמען זיין קאפ און שיסן אין די וואנט, האט גארנישט מיט די בחורים, בחורים דארפן האבן אן אויסגערוהטן קאפ און נישט א רצח פאר זייער מנהל, איינער זאל עס מיר מוחל זיין אריין.

מחילה. דו געסט צו עסן נבילות טריפות פארן עולם, דו טוסט כל דבר אסור, דו געסט די טרייפה'נע פראגרעמס וואס מען לערנט אין די ישיבות און אין די סקולס, קאמאן קאור. דו האסט א פראבלעם? געסט א ספר תורה? ביג דיעל! ביסט א מולטי מיליאנער, האסט אפגע'גנב'עט סאטמאר, די רבי האט זיך געפלאגט פאר צוויי בהמות, פאר דיר מיט דיין ברודער, און און דו געסט א ספר תורה, געסט צוריק פארן אייבערשטן, וואס טוסטו אים א טובה? עניוועי. אהרן, זאלסט אויפהערן מיט די שייגעץ שטיק און נעם דיך אין די הענט אריין. דאנק דעם אייבערשטן אז ער האט דיך געראטעוועט, ווען נישט האסטו אויך געקענט שוין זיין אין בית הקברות, דו מיט דיין ברודער זאליקא, דרערד ליגן עטס ביידע. יעצט כ'האב ארויפגעלייגט אז ס'איז דא איינער יצחק רוט, ער פארקויפט ספרים און ער האט מאנס געווען און מכשיל געווען אסאך בחורים, ער פארקויפט תשמישי קדושה, תפילין בייטלעך, און כ'הער זאגן אז ער האט נעבעך א זון וואס האט זיך געהאנגען אויך אפאר יאר צוריק, מסתם מאלעסטעישן משפחה, מ'דארף זייער וואטשן אויף די אלע מענטשן און מען דארף אים טראגן, מען האט אים שוין געטראגן ברוך השם אין דזשעיל, ווי איך האב געזאגט זיין טאטן, אין דזשעיל איז די איינציגע פלאץ ווי ער באלאנגט, און פאדעווע, ר' פאדעווע האט אפגעקאלט פאדעווע אז ניין און ניין, ער פרעגט מיך צו איך ווייס וואס דאס הייסט מסירה, צו איך האב געלערנט אמאל הלכות מסירה, זאג איך אים איך דארף דען לערנען? מען קען פסק'ען אומגעלערנט, בהמה וואס ער איז, נו זאג איך אים דו ווייסט ווער איך בין, איך בין דער וואס ער האט געזאגט איך זאל קודם ענדיגן די מקוה אפילו עס איז פסול, אבער איר וועט מאכן זיכער אז נאכדעם וועט מען עס פאררעכטן, און אזוי ווי די מעשה מיט די פיש פון ר' עקיבא. די פֿיש האָט געזאָגט, די פֿיש זאָגט מה־דאָך, אין וואַסער זענען מיר אונדז נישט זיכער, און כּל־שכּן נאָך, אַז אונדז קומען אַרויס אויף די יבשה, די זעלבע אויכעט. פֿאַרשטייסט? האָט אַ גאַנצע זאַך, מה־דאָך! ווערסטו משוגע? ביסטו צעדרייט? עניוועי. יעצט דאָ הערט מען קולות, ווי איינער איז געגאַנגען פֿאַרשטעלט. ער איז אַריין אין אַן עלעוועיטאָר און האָט זיך געטראָפֿן לעבן אַן אַנדערן בחורל. האָט ער אים אָנגעטאָטשט. נו, האָט מען אים געגעבן מכּות, אַז עס איז געגאַנגען אַ.

אבי ער זאל ארויס גיין אז ער איז גערעכט. זעלבע דא אויך, מ'האט אים אנגעמאקלט, מ'האט אים געדארפט, איך וויל נישט זאגן וואס, מ'האט אים געדארפט די ביצים צוברעכן. יעצט איז דא דא אונזער בעסטע פרענד ר' אברהם גאלדשטיין, אברהם האגער, און ער איז געווארן אינגאנצן אויפגערעגט, אויף מיר ער ווערט אייביג אויפגערעגט, איך ווייס נישט פארוואס, קען זיין די אלע פארטריקערס האבן אזא פעסט טעמפער. הערטס אים אויס.

איט דעמעדזשעס אידישע קינדער, איט דעמעדזשעס מי, ווען איי ליסען טו הים, איט ברינגס מיר סאטש א ביטערע טעם, ענד איטס נאט סופאוזד טו העפען ווען יו העיר אן ערליכע איד ספיקינג, איי ריפיוז טו העיר הים, איי דאנט וואנט העיר די יענקי מיט די קעניג מיט די אלע חברה וואס טאג טעגליך דעי אלל וואט דעי דו איז דזשאסט ברענג דאון עוועריבאדי, ענד יו נאו איטס דזשאסט איי ריפיוז טו ליסען טו דעם, איט דעמעדזשעס איט דעמעדזשעס די תמימות'קייט פון א איד, לאז אפ פליז, גיי אוועק פון אונז, יו נאו. אך, טוט תשובה שוין. דאס הייסט האחד בא לגור וישפט שפוט, איך זאל נאך גאר אוועקגיין.
כאאאאא. איים נאט ליסענינג טו יור וואויס נאוטס רבי נחום, דעטס איט, איי ריפיוז טו ליסען טו יור וואויס נאוטס עוו בלי נדר עווער אגעין, דעי דאנט דו עני גוד טו מי ענד איים שור דעי דאנט דו עני גוד טו כלל ישראל, יו אר אן אינסטיגעיטער, א מוסר פון מודיע.

שוגע, מען דארף זיי טראגן צו דאקטוירים מיט אלעם, יעצט אז ס'קומט אזא זאך אז מען לאזט זיי ארויס אביסל פון משוגעים הויז, גייען זיי צו אלע צו זייערע רעבעס און זיי גייען דארט כאפן אפאר בחורים, איר זאלט וויסן איין זאך, יעדן פורים און יעדן מוצאי יום כיפור איז דא צענדליגע און צענדליגע בחורים וואס מ'האט זיך געטאטשט ביי די טישן, די גערער בית מדרש איז פול מיט מיט אזאלכע ווידיאוס, מען קען אלעס זען, און מען זעט ווי בחורים זענען מאנס אנדערע. איז ווער איז אחריות אויף די אלע מצלמות? איינער וואס הייסט יונתן בורנשטיין ער איז די מנהל כללי פאר איחוד מוסדות גער וואס ער אליינס מען רעדט אויף אים אז ער האט שוין מאנס געווען צענליגע און צענליגע קינדער. אוי טייערע לעכטיגע אידן, דא רעדט מאיר אקער, איך געפין זיך איצער אין קודש הקדשים, קודש הקדשים, ס'דרייען זיך דא הונדערטע

איך וועל אויך נישט מורא פאר אויך וואס אויך לענ דיין ווארט ווייניגער איז זוי מיט דאך ענדיגט מיר צל ואין להם מקום וכן הקיר משיח צדקינו במהרה בימינו אמן. אמן, כ'האב נאר געוואלט צולייגן א קלייניקייט, אז אזוי ווי ס'איז טאקע דא אזויפיל אלמנות, רבותי ס'איז דא אלטע בחורים, מ'דארף זעהן משדך צו זיין די אלמנות מיט די אלטע בחורים, און מ'פרעגט מיך ס'איז דא אסאך כהנים וואס זענען אלט געווארן, מיט אן אלמנה מעג ער חתונה האבן? ער טאר נאר נישט חתונה האבן מיט א גרושה. און מען דארף זען אז די קינדערלעך זאלן האבן פיינע ווארעמע שטיבער, מען דארף זיך נישט ארום שפילן רבותי, זעמער ביזי מען געט צדקה פאר דעם פאר יענעם, געטס פאר ענקערע יתומים און די אלמנות, און זעטס אז מענטשן זאלן נישט נאכלויפן פאר די אלמנות, מען לויפט זיי נאך, זיי האלטן מיר אין איין זאגן, איך האלט אין איין באקומען טעלעפאן קאלס, איך האב שוין ארויפגעלייגט פאריגע וואך אויך, מען מוז זען אז די קינדערלעך זאלן האבן א פיוטשער, און דאס איז אונזער נסיון, ווייל אונז זעמער געווען די וואס מען האמיר קלקל געווען, מ'האמיר אנגעטאטשט אלע קינדער און געמאכט מיט זיי משכב זכור וכדומה, און מיט די מיידלעך, זאגט דער אייבערשטער פאררעכטס, ווען נישט וועט נישט זיין גוט. יעצט, אונז האמיר זיך גענומען לייגן פלאקן אויף די אלע חזירים אין לונדון אויכעט, אין ארץ ישראל האמיר ברוך השם מצליח געווען, און דא אין אמעריקע אויך. אונז לייג מיר יעצט פלאקן אין לאנדאן, אונז גיי מיר ענק נישט לאזן האבן א פרי רייד. יעצט איז דא איינער וואס הייסט דוד דויטש, א בחור פון זיבעציג יאר, ער טוט נאך אן תפילין אן א טלית, און האט מאלעסטעד האלב לאנדאן, א חזיר, און קיינער טוט אים גארנישט, מ'האט מורא פארן, וואס האסטו מורא? און נאכדעם איז דא נאך איינער, אונז גיימער אים אויפפיקן איין טאג, ער הייסט יעקב חיים גראסמאן, א חזיר, א מניוול, א רעיפיסט, אקעי, ס'וועט קומען אויף יעדן די צייט, איט דזשאסט טעיקס טיים. כ'וויל זאגן נאר איין זייער א וויכטיגע זאך, די סקווערע מקווה אין לונדון, עס ווייסט אז סקווער וואסערע א הינט זיי זענען, ס'איז אלס א שטיק שליחים פון די סטרא אחרא, די גאנצע טשערנאבל ביזנעס איז איין שטיק סטרא אחרא. און דעסוועגן דאך ווען איך האב מיך געשלאגן מיט זיי ווען מיין טאטע נישט מער געדאכט זכרונו לברכה איז געווען אין פרידוואלד האבן זיי זיך אלע געבויגן פאר מיר זיי האבן מורא געהאט די רבי האט מורא געהאט איך האב געזאגט דעם רבי'ן רבי איך זעץ דיך איין מיט אלע דיינע חזירים און נאכדעם געגאנגען מען האט געמאכט א קלין אפ דזשאב מען האט ארויס געווארפן אלע חזירים. און זיי האבן געזאגט יעדן מלמד, טאמער עס טוט טאטשן א קינד, האסטו נישט קיין פראבלעם מיט נחום ראזענבערג, אונז זעמער דיין פראבלעם, אונז גייען מיר דיך אנזייגן און טראגן צו די פאליס. סא אין די סקווערע מקווה זעט אויס אז די אלטע מענטשן האבן נאכנישט געכאפט די מעסעדזש אז ס'איז דא א קלין אפ דזשאב. איז געגאנגען צוויי צו דריי וואכן צוריק איז געגאנגען אן אלטער איד מיט א לאנגע ווייסע בארד און ער האט אנגעכאפט דעם פופיק פון א בחור אין די מקווה אונטערן וואסער. נישט נישט ביי שאוער אונטערן וואסער. כאטש און דער בחור האט עם דערלאנגט אזאלעכע פראסקעס דו חזיר דו וואס האסטו מיך צו טאטשן מיין אות ברית קודש און ער האט עם דערלאנגט אזאלעכע פראסקעס אז די גאנצע מקווה איז שטיל געווארן די וואסער איז פארפרוירן געווארן וברוח אפיך נערמו מים.

כ'האב אויך געוואלט זאגן אז דער עולם זאל נישט פארגעסן, ס'איז דא חיה לייפליין, זי דארף האבן שלחמנות, מען דארף איר שיקן, און זי דארף קענען צוריק געבן אויך, זי איז אין אוסטראליע, די שמוציגע וואס זי איז, רבותי אונז האבן דעקלערירט מלחמה, ס'דויערט צייט, א זאך וואס איז געווען מותר לכתחילה אזוי ווי דער רמב"ם זאגט. א בוים אז מען וויל בייגן, מוז מען אים בייגן פארקערט א שטיק וועג ער זאל זיך צוריק שטעלן צו נארמאלקייט. אז עטס ווילטס גיין זינדיגן מיט גוים און מיט גויטעס, דו איט, נישט וואס איך זאג מ'מעג עס טוהן, באט כ'וויל דיר זאגן איין זאך, טאטש נישט קיין אידיש קינד, ביקאוז יו דאונט נאו די פרייס יו וויל בי פעיאינג, און וויר ווארקינג הארד, גלייבטס מיר, עטס האטס ענק ענדזשויט, יא? עטס האטס געשיקט שלחמנות מיט אהער מיט אהין, איך בין געזעסן אין פלארידע, כ'האב געבויט דארט פיר מקווה'ס, איין האב איך נישט געמאכט, און איין האב איך גע'פסל'ט. איינער האט מיר געטובל'ט מיט גרים און מיט גיורות, ווער ווייסט, אברהמעלע הגר, כ'וואלט זייער געוואלט וויסן אין וועלכע מקווה דו האסט זיך געטובל'ט, איך בין נאך זייער צעבראכן מיט דיין גאנצן גיור, אברהמעלע, קען זיין איך קען דיר געבן א פעספארט יו שוד געט אוט אוו דיס האול טינג, עניוועי, כ'האף ס'איז געווען א גוטע מקווה, כ'האף פאר דיין ווייב ס'איז אויך געווען, ווייל ווען נישט איז גארנישט ווערט. איטס נאט גאנע העפן עני מאר וואס ס'פלעט פארגיין נאו נאו נאו און די אלע אלטע בחורים וואס האבן פראבלעמס זאלן זיך זוכן וואו ס'איז דא זונות און זאלן גיין זיך דארט אויסשאקלען צוויי מאל א וואך איי דאונט קעיר פאר די רודף איך נישט איך רודף נאר די וואס טאטשן קינדערלעך יונגערע קינדער אפילו גויאישע קינדער. ס'דא דער מונד ער איז אין ארץ ישראל יעצט און ס'דא נאך איינער דער גערער. דער גערער שייגעץ זיינע שכנים זאגן ער האט געטאטשט גויים ס'איז יעצט געקומען צו מיר א ידיעה איינער א שכן אין אנטווערפן האט מיר געזאגט קלאר אז לאזער מענצער האט געטאטשט זיין קינד יענער איז א גוי לאזער מענצער איז פון פון אנטווערפן ער איז אפגעפייגערט שוין כ'בין אים געגאנגען ווארענען ער זאל אויפהערן מיט די בולשיט ער האט גענומען מיידלעך מיט פרויען כהיא ורחל ער איז געווארן א באבא ס'איז א שרעק וואס מ'האט געטון עניוועי. ס'וועט נישט ארבעטן רבותי יו אר פינישד, געטס ענק נישט אונטער, אונז וועלן ענק אונטער גיין, שטייט ביי אברהם אבינו און ער זאגט פאר לוט, אם השמאל ואימינה ואם הימין ואשמאילה, טייטשן די ספרים כ'וועל ארויס ברענגען פאר די גאנצע וועלט אז דו ביסט א לינקער. משה עפשטיין פון וויליאמסבורג האבן מיר שוין אויך נישט קיין פראבלעם ברוך השם ער האט ערלי פארקינסאנס ער ציטערט שוין הרב הצדיק ר' מאיר פוזנן האט מיר אמאל פארציילט, אז אינדערהיים דארט, איך ווייס אין וועלכע שטאט ער איז געווען, פון פויזן, איז געווען אן אלטער איד וואס האט געציטערט און געהאט פארקינסאנס אז ס'האט אים געווארפן, נישט קענען קאנטראלירן. האט ער אמאל צוגערופן די קינדער און געפרעגט, ווייסן זי ווארום איך ציטער זאו? האבן זיי געזאגט, ניין, מיר ווייסן ניקס. האט ער געזאגט, ווייל ווען ס'איז ארויסגעקומען די תשובה וואס דער הייליגער דברי חיים שרייבט אויף די מקווה פונעם הייליגן חתם סופר אז ס'איז שוואך, ס'איז באוויסט דעמאלטס ר' שמעון סופר פון קראקא האט געשריבן א בריוו פארן דברי חיים צו גאון אני איך, אזוי שרייבט רבי שמעון סופר דער זון פון הייליגן חתם סופר, ואתה און דו נולדו ממקווה כזה, זעמיר געבוירן פון אזא שוואכע מקווה, צוויי גאוני הדור דער דברי חיים מיט ר' שמעון סופר, איז געגאנגען דעמאלטס דער רב פון פויזן צו פון ווי? איך געדענק נישט אין וועלכע שטאט מ'פארציילט ס'איז געווען. און האט געלאזט רופן דעם איד, אז מען רעדט אויף א מקווה פון דעם הייליגן חתם סופר דארף מען ציטערן, דעמאלטס האט ער באקומען נעבעך די געציטערעכטס און ער איז געשטארבן ציטערדיגערהייט, האט זיך געפלאגט פערציג יאר מיטן ציטערן. רבותי אז מען טאטשט א קינד אין א מקווה, א מקווה איז א מקום קדוש, די הייליגסטע פלאץ וואס כלל ישראל האט, אין בית המקדש האט מען נישט געקענט אריינגיין נאר אז מ'האט זיך געטובלט פאר מ'איז אריין, כאטשיג מ'איז נישט געווען טמא, די הייליגסטע פלאץ איז ביי אונז א מקווה. ר' נתן פון ברסלב איז מסביר אז מ'טובלט זיך אין א מקווה און מ'גייט אונטערן וואסער און מ'איז אזוי ווי געשטארבן און אז מ'קומט ארויס איז מען א נייער מענטש און נישט דער זעלבער מענטש און אז אונז האמיר אזאלכע זאכן וואס דאס איז איבערגעבליבן פון פאר בריאת העולם. ער זאגט די ענין פון וואסער איז פון פאר בריאת העולם ווייל די וועלט איז געווען מים במים. און דער אייבערשטער האט פון דעם ארויסגעצויגן די אלע זאכן, יקוו המים ותראה היבשה, דאס איז נובלות פון פאר די בריאת העולם, און נאכדעם ווען די וועלט וועט אונטערגיין וועט ער צוריק גיין צו מים במים, דארטן גייסטו מטמא זיין א קינד? רחמנא לצלן, וואט איז גאוינג אן וויט יו? עניוועי, דזשאסט קיפ איט אפ, ווי אר אלסא קיפינג אפ, זארג דיך נישט, מ'האט אין ארץ ישראל אזוי געוואטשט, האב איך אריינגעקאלט יעצט. דו ווייסט נישט וואס פאר א מעשה בהמה מען האט אנגעארבעט אז ס'זאל נישט געשען די אלע צרות און ס'איז טאקע נישט געשען ברוך השם, ארייט ס'איז נישט געשען אויכעט ווייל ס'איז אלץ דא מ'איז אפגעטיילט סעגרעגעישן, אבער מען וואטשט היינט אויף יעדע קוצו של יוד, א קינד טאר מען נישט טאטשן עניוועי. יעצט קומט דער רויטע קו. די רויטע קי קומט יעצט. יא פרה אדומה. רבותי, איך זאג ענק נאכאמאל, ווער ס'פארכאפט אין זנות, גיי נעם א מוהל און שנייד אפ דעם פיפיק, ענד דאונט טאטש טשילדרען, דעטס איט. דוד דויטש, זאלסט נישט קומען דאווענען קיין שול איף יו קענט קאנטראל יורסעלף. דו ביסט פטור מן הקריאת שמע מן התפילה מן התפילין מכל מצות האמורות בתורה אויב בשעת דו קומסט אין שול אדער דו גייסט אין מקווה שטעלט זיך דיר אויף דער פיפיק דעט מיענס יו אר אנקאנטראלעבל ביסט אן אלטער בחור ענד געט די העל אוט אוו אלל די שוהלס ביקאוס וויר גאנא טעיק יו אוט. און די זעלבע יעקב חיים גראסמאן, שעים אן יו. און די זעלבע מיט דעם ליסקער רבי'ן, דער ליסקער רבי האט קינדער וואס באגנב'ענען די וועלט מיט געלט, מיך באדערט נישט, גנב'ע, טו וואס די ווילסט, ס'איז געווען איינער וויזל וואס ער האט געזארגט פאר אלע קראנקע אין תל השומר, מ'האט אים געכאפט אז ער מכשיל קינדער, ער האט געהאט אזא עמותה וואס ער האט געגעבן געלט פאר אלמנות, דווקא פאר אלמנות, און ער האט זיי געזאגט. אז דו וועסט מיר געבן וואס מיר פעלט וועל איך דיר געבן וואס דיר פעלט, דיר פעלט געלט און מיר פעלט אביסל זנות, און מ'האט אים ארויסגעווארפן פון זיין אייגענע עמותה, און דא אין אמעריקע האט ער געמאכט מיליאנען ביי די ליטווישע. איז ער אנטלאפן פון ארץ ישראל און האט זיך באזעצט אין ליסקע אין אונגערן, און יעצט רודפ'ט מען זיי דארט אויכעט, יעצט איז דא אסאך וואס האבן געקויפט דארט הייזער ווייל זיי זאגן די אינוועסטמענט איז זייער גוט, ס'ווער געהאט איינער וואס האט זיך דארט באזעצט, זיך געפענט א סאודע פעקטערי. די אייגענע ווייב איז נישט געגאנגען צו זיין לוויה, ס'איז געווען דא אין ווילימסבורג, ווייל זי האט געהערט אז זי איז נאר איינע פון די פופצן ווייבער וואס ער האט. אוי, וואס דארט איז פארגעגאנגען! און אלע רעבעס פלעגן פארן אויף דאשע, ער האט געהאט ביים ים האט ער געהאט אזא שטיקל האטעל, כ'וועל נישט זאגן זיין נאמען, ער איז שוין א פגר טמא. זיין זון האט חתונה געהאט מיט עפעס א ראביי, א פרוי א ראביי, ערגעץ אין די מידוועסט, איך ווייס פונקטליך וואו, צו יענע שטוב דארט. ער האט אויך געוואלט אויפלעבן אלט אונגערן. יא יא, דארט איז גוט צו פארן זינדיגן, מען שאקלט זיך אויס און נאכדעם קומט מען אהיים, מ'האט נישט צו זיצן דארט. און חוץ צו דעם, ער אליין האט מיר פארציילט אז ס'איז געווארן, די פאשיסטישע פארטיי איז געווארן אזוי שטארק אז מען רודפ'ט ארויס יעדן איד פון דארט. זיי ווייסן פארוואס עטס קומטס, עטס קומטס כאפן א נקבה. געשעפט איז במילא זאלט איר וויסן רבותי יור אין טראבל מ'האט געפענט אין דוביי האט מען געפענט די טויערן מ'ווייסט ביי די אראבער זיי זענען מלא שטופי זימה אבער פאר זנות הרג'נען זיי כאפן אמאל א אינגערמאן מזנה זיין מיט א דובייער גוי'טע וועט מען אים אפשניידן דעם פיפיק און מ'וועט עס אים אהיימשיקן פאר זיין ווייב און די קינדער פליז וואטש וואט יור דואינג. און די זעלבע גייט אמאל זיין אין אומאן אומאן אויך, ווייל זיי זענען סיק און טייערד וואס מען טוט אפ מיט זייערע מיידלעך פון צוועלף יאר, יו העוו טו העוו א ליטל רעספעקט, ווייסט דער מוהרא"ש איז געווען טאקע א משוגענער אז מען זאל חתונה מאכן ביי די צוועלף, אבער צו זנות מיט א גוי'טע ביי די צוועלף דאז נאט סאונד גוד ביי עניבאדי. סאו אויב מ'וועט נאך אמאל אפהאקן פיפיקלעך, מ'וועט מאכן נאכאמאל א ברית מילה און מ'וועט אראפשניידן די גאנצע מעשה, כ'האב ענק ארויפגעשטעלט א פיקטשער, ס'איז א זייער א שמוציגע פיקטשער אבער כ'האב עס געוואלט ער זאל וויסן וואס דאס הייסט, מ'האט געכאפט אין אראביש לאנד איינער וואס האט זיבן מיידלעך גערעיפט, האט מען אים אפגעשניטן דעם פיפיק מיט די הויט ארום און ארום און מ'האט עס אים געווארפן אין פנים, ער איז אפגעפייגערט, אויסגעבלוטיגט, דעטס איט, קען, העוו טו סטאפ כ'האב געזעהן זייער א שיינעם פשט פארוואס ס'שטייט אין זוהר הקדוש אז ס'העלפט נישט קיין תשובה פאר פגם הברית אז מ'רייבט זיך אויס, אויב מ'וואוינט מיט א גוי'טע העלפט יא תשובה, דער זוהר הקדוש האלט אין איין זאגן מ'זאל פאסטן אזויפיל תעניתים אויף אזויפיל, מ'וואוינט מיט א נידה זאל מען פאסטן כמנין נידה, פארוואס פאר אויסרייבן זיך?

נאובאדי סטענדס דער, ס'איז נישט דא קיינער חוץ דער אייבישטער, אבער דאס וויבאלד די תאווה איז זיך גובר פארגעסט מען אז ס'איז דא אן אייבישטער, סאו דאס איז נאו ביג דיעל, גייסט זיך רייבן אויס, ס'דויערט אפאר מינוט און מ'איז פערטיג, וועגן דעם איז דאס זייער א הארבע עבירה, סאו טאטש נישט קיין קינדער אין קיין מקווה'ס ביקאוז יו גאנא פעי א פרייז, דער עולם שרייט שרייט אידעלעך, אאוטש!

איך האב ענק געזאגט אז מען וויל זיך וואשן דעם אות ברית קודש מען זאל נישט שטינקען, ס'איז דא א רב פון ווילימסבורג וואס ער וואשט זיך קיינמאל נישט, ווייל ס'שטייט אין שלחן ערוך מען טאר זיך נישט וואשן, ער שטינקט אזוי ווי דער רוח, אז כ'האב אמאל געזאגט אין זיין שול טאר מען נישט אריינגיין דאווענען, ס'איז איין שטיק גרף של רעי, ס'שטייט אבער אין שלחן ערוך אז מען מעג נעמען א שמאטע, א אלונטית, א וואש קלאט הייסט עס אויף ענגליש, און קענסט דיך וואשן, ווייל ס'איז נישט, א וואש קלאט וועט נישט מחמם זיין ס'וועט נישט מתחמם זיין דעם אות ברית קודש. סאו דער אייבערשטער האט אונז געגעבן משפטים ישרים מיט תורות אמת, אונז האט מען משוגע געמאכט די אלע זאכן, עניוועי, מ'דארף זיך אויסזייפן געהעריג אין מקווה, געהעריג אויסזייפן, אבער מיט א וואש קלאט, ווייל מיט די הענט טאר מען נישט, אזוי שטייט אין שולחן ערוך. איז מען קען זאגן וואס איז דער ענין פון פרה, פרה איז א פשוט'ער ענין, די גמרא זאגט אז ווען מען באליידיגט איינעם גייט אוועק. די קאליר פונעם מענטש און ער ווערט רויט און דאס הייסט רציחה און דאס איז די פרה אדומה. מען דארף תשובה טון אויף יעדעס מאל וואס דו האסט א מענטש מבזה געווען פאר גארנישט פאר גארנישט. דאס. יעצט האמיר געהאט אזא מין סיסטעם אין חינוך וואס גייט אזוי, יעדער ראצעדיגער בחור האט געקענט צאמרעדן אויף ר' בערעלע בעלזער, איי דו ווייסט דאך נישט ווער ער איז געווען, ער איז נישט געווען אין דיין דור, דיפעימען האט מען געמעגט אפילו דו האסט יענעם נישט געקענט, און דאס האמיר אונז געטון און דאס איז געווען דער חינוך. און יעצט ליידט מען פאר דעם. און יעדער האט עס נאך געמיינט לשם שמים. רשי זאגט א מורא'דיגע רשי, פארוואס שטייט נאנט פרשת תמר לפרשת פוטיפר? זאגט רשי לאמר כשם שזה לשם שמים מתכוון כך זה לשם שמים מתכוון, הערט א מעשה, די באבע פון משיח'ן, הערט הערט וואס דא טוט זיך. תמר די באבע פון משיח'ן האט געמיינט לשם שמים, ענד געס וואט עלס? פוטיפר'ס ווייב, אשת פוטיפר, האט אויך געמיינט לשם שמים. איר הערט? די סאטמערע חיות וואס האבן געשאלטן דעם בעלזער רב און געזאגט ר' משה פיינשטיין איז אן עם הארץ, דאס אלעס איז געווען א דזשאוק. איך האב איבערגעפיקסט אין איסט סייד ביי די מקווה. כ'האב קענען געלערנט דעמאלטס ר' דוד. ר' דוד פיינשטיין איז געווען א זון פון ר' משה און א גאון עולם, פארגעלערנט שיעורים א גאנצן טאג, און האט געזאגט אזאלכע טיפע תורות, ס'איז דא געדרוקט זיינע דברות דוד, און ער איז געווען אן ענוו, ס'לאזט זיך נישט זאגן. איך דענק אמאל ביי די מקווה, ס'איז געווען איינער דארט איינער הערשי פון די הצלה, ער האט געוואלט זיך אריין מישן אין מקוואות, כ'האב געזאגט ביי די הצלה קענסטו דיך מישן ווייל איך מיש מיך נישט דארט, אבער די מקווה זאלסטו דיך נישט מישן, עניוועי כ'האב געזאגט ר' דוד איך קען דאך נישט איבערפיקסן אייער טאטענס מקווה, ווייל ביי אייער טאטע האט מען גארנישט געמעגט, ביי אייער טאטען האט מען אלעס געמעגט און ביי מיין רעבען האט מען גארנישט געטארט, זאגט ער נחום וואס דו זאגסט גייט נאר איין זאך, יעדע זאך מוזטו ווייזן וואו ס'שטייט נישט איך טראכט אזוי, האב איך געזאגט פיין ס'א דיעל, האט אונטערגעשריבן שטרי בירורין, נאכדעם. איז געווען עפעס אן אייזערנע פייפ וואס כ'האב עס געוואלט פטור ווערן. דער רבי זאגט אז ברענגט א מהר"ם שיק אז מ'זאל נישט נוצען קיין אייזן כאטשיג ס'קומט אריין בהמשכה. שוין, צוקומען דערצו ס'האט געקאסט צוויי טויזנט דאלער עס ארויסצונעמען. ארויסצונעמען און צו ריפלעיסן. איז געגאנגען דער הערשי ער געמאכט קולות ווען ווי העוו ע פראבלעם מיט שבת. הו איז אור פוסק? ר' דוד. ווען ווי העוו פראבלעם מיט פיקוח נפש, הו איז אור פוסק? ר' דוד. היר קאמס רבי ראזענבערג, ער וועט זאגן וואס צו טון. שטייסט איי דו שייגעץ דו, א יאר האב איך מיר אומגעברענגט צו מאכן די מקווה אפ טו דעיט אז מען זאל עס קענען נוצן, בהמות וואס זיי זענען. עניוועי דער הערשי האט אפגעפייגערט זייער שנעל די מקווה האט אים דערטראנקען. האט רבי דוד געזאגט ווערעווער רבי ראזענבערג סעז גאוס דאס איז געווען א פראסק אין פנים, נאכדעם האט ער מיר געגעבן א בריוו וואס א גוטע ארבעט איך האב געמאכט און ווי צופרידן ער איז, עפעס א מורא'דיגע בריוו, זאג איך רבי דוד האט קיינמאל קיין בריוו נישט געגעבן פאר קיינעם, יעצט אזוי ווי ביי אונז אין סאטמאר האט מען דאך געזאגט אז רבי דוד, רבי משה, איז דאך געווען אן עם הארץ.

זאגט ר' דוד איטס נאט מאר דען נעטשרעל ווייל דארט האט מען איבערגעפיקסט און דארט איז געווען אזוי, ס'איז געווען דריי פרויען מקווה מיט צוויי מענער מקווה אבער כ'האב דאך נישט געקענט צושטערן אלע דריי פרויען מקווה'ס האב איך נאר צוויי איבערגעפיקסט, זאגט ער דאס איז די טו גערלס איז די טו לעידיס מקווה'ס ענד די מען די בוי איז די מענס מקווה, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? און איך מוז דערמאנען לטובה איז געווען איין רבי בלוט, בלוט האט ער געהייסן. ער איז געווען דער גרעסטער שרייבן גיטין און א תלמיד פון ר' משה ער איז געווען א ראש ישיבה אין ישיבה תפארת ירושלים ער איז געווען איינער פון די ראש ישיבות איז דער רבי בלוט איז מיטגעקומען ביי יעדע זאך ער האט געהאט א מזל ס'האט זיך אונטערגעבראכן די פייער עסקעיפ ס'איז געווען אלטע פארפוילטע אייזן ער האט געהאנגען צען מינוט איטס פאר דיער לייף, האט גערופן די הצלה מיט די פייער לעשערס, עניוועי מ'האט אים געראטעוועט, נאכדעם איז געקומען די סאטמארע אייזלען, דאס איז דאך סאטמאר, כ'וויל זאגן איין זאך, וויפיל עטס מיינטס אז סאטמאר רב האט געבויעט אידישקייט אויף אזוינפיל האט מען פונקטליך געשטערט אידישקייט אויך, ער איז אוועק געגאנגען פון קראלע, וואס האסטו געדארפט וויסן ווער ס'ווערט יא צו ס'ווערט נישט רב און געמאכט אזא חורבן אין די שטאט, אז ער אליין ווען ער איז געקומען האט ער נישט געקענט דאווענען אין שול, וואלט ער געהאט צלמים, ער האט געוואלט בויען אידישקייט בויען נישט. דייוו צייט איז נאך נישט געווען דעמאלטס ערשט געקומען שפעטער אין אמעריקע עניוועי געגאנגען די סאטמארע חיות און דער ראביי בלוט האט געזען אז מען קען בויען און מען האט געמאכט א שיינע מקווה ערגעץ אויף איסט פיפט סטריט האט ער געקויפט א לאנד און מען גייט דארט בויען געקומען די סאטמארע קלוב נא דאנט בילד איט ראביי ראזענבערג און ראביי רא דעמאלטס בין איך נאך נישט געווען אין חרם אויך נישט איך האב שוין געהאט א שלעכטן אימפרעשן ביי סאטמאר נאך פאר איך בין געווען אין חרם סוף איז האבן עס געשטערט און ס'איז געבליבן א תל עולם. און ראביי בלוט איז געשטארבן, ס'נישט דא ווער ס'זאל איבערנעמען, ס'איז געבליבן א תל עולם ביז צום היינטיגן טאג איז נישט דא דארטן קיין מקווה אין איסט פיפט סטריט, זאל איך זאגן סאטמאר האט געבויעט א מקווה? זיי האבן געבויעט, זיי האבן מער געשטערט פאר אידישקייט וויפיל זיי האבן געבויעט, און די זעלבע געווען מיט די מצות און מיט די ווייצלעך, רבי אידל האט אריינגעלייגט צו זיין גענוג פאר יעדן איז אריינגעלייגט אביסל ווייצלעך, איז געגאנגען דער רבי אברהם לייטנער, הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער, און געגאנגען צום פאפא רב און געוואלט פרעגן א שאלה אויף די מצות, שוין געווען פסח, פאפא רב זיך געבייזערט, האסט א שאלה אויף די מצות, איך העריג חמץ, ברענגסט עס אריין צו מיר אין שטוב, דאס איז געווען סאטמער, יא, זיי האבן געבויעט אידישקייט, זיי האבן געבויעט גארנישט, מיין פאטער האבן זיי געבויעט. אז מען האט געדארפט ברענגען א רב האט מען אים געברענגט פון יוראפ, מען האט נישט געהאט קיין אייגענעם רב אפילו. דעם גרעסטן רב זיי האבן, דעם גרעסטן אנגענומענסטן מענטש היינט נאכדעם וואס דער דיין איז געשטארבן, עס זאל ר' פיליפ, דאס איז דאך אזא שר בלא דעת, איך מיין ווען מען האט אים באשאפן איז אויך געווען בין השמשות און מען האט אים פארגעסן צו געבן דעם שכל, אפגעפליקטע בהמה, שרייבט בריוון אויף יענעם, איך האב געטראפן אמאל אין די גאס בין איך אים נאכגעגאנגען איך האב געוואלט פרעגן מהיכן דנתני, לויפט ער, זאג איך איך וועל דיר נישט נאכלויפן, איך האב א האטליין וואס וועט דיר נאכלויפן, שטייסט? האט געהאט א זון וואס ער געווען אן איידעם דארט אין מאנסי, מכשיל געווען גאנץ פרייטאג פלעגט ער זיצן אין מקווה שטיפן אין זיין שווערס מקווה אלע קינדער, און ווען איך האב עס מגלה געווען אויפן האטליין האט זיין ווייב געזאגט זי וויל א גט, עס איז געווען שיניוב רב'ס א טאכטער, זי וויל א גט, האט דער דין תורה גע'פסק'נט אז אויב ער האט אנגעפישט צוועלף צו דרייצן קינדער מוז ער געבן זעקס טויזנט דאלער א חודש פאר סופארטן די קינדער. האט זיין ווייב געזאגט, ניין דאס הייסט אז רבנים זענען פאלש, ווי האסטו געהערט אזא סומע געלט דו חזיר דו, ווי האסטו געהערט ווער פישט אן דרייצן קינדער און ווייקט זיך אין מקווה א גאנצן טאג אפצוהארגענען נאך אפאר קינדער, יו שוד בי עשעימד אוו יור סעלווס, און נאכדעם האט ער דעם אנדער ברודער וואס איז דער הויפט דיין אין סאטמאר, דער הויפט דיין, א גרויסער תלמיד חכם האט אים אבער ארויסגעווארפן אינמיטן זאגן א שיעור פון שאפראנער חדר ווייל ער האט גע. פעצלט קינדער, דאס איז דער אנדערע פיליפס, דאס האט סאטמאר רב אויפגעטון, ער האט זייער אסאך אויפגעטון אין אמעריקע, אזוי ווי אז מען עסט נישט קיין מאשין עופות, עניוועי, איך לייג ענק ארויף, איך ווייס נישט צו ס'וועט ארויף גיין די וואך צו די אנדערע וואך, א דאקומענטערי וועגן ר' דוד, ווער ער איז געווען, איך האב עס געהערט, איך האב געוויינט, ווייל איך האב געקענט דעם איד, איך האב געקענט די לעצטע פאר יאר פון זיין לעבן, אזא פשוט'ער איד געווען, ער פלעגט נעבעך מ'האט צוגעשפארט דעם רעסטוראנט אין מאנהעטן, איז ער געקומען יעדן טאג עסן פרישטאג אין ווילימסבורג. ס'איז אנבעליוועבל, אזא איד האט זיך געדרייט ביי אונז און קיינער האט אים אפילו נישט געגריסט גוט מארגן, ביי אונז אין רעסטוראנט האט מען נישט געוואוסט ווער ער איז, ער קומט מיט אזא אלטן אראפגעבויגענעם היטל און א קליין בערדל האט ער געהאט, האט מען געמיינט ס'איז עפעס סתם א יענקי דודל, עם, יענקי דודל דעמי, דאס האט מען געמיינט אז ער איז, מ'האט נישט געוואוסט אז די גאנצע תורה ליגט אים אין די האנט. געקענט די גאנצע תורה האט דער איד געקענט און האט זיך געפלאגט אויף תורה, ער האט געהאט א טיפן קאפ, קען זיין ס'וועט ארויף גיין די וואך און קען זיין נישט וועט עס ארויף גיין די אנדערע וואך, אבער די עיקר איז רבותי עס קומט א פסח, מען זאל נישט וואטשן די קינדער, מען זאל זיי שטופן אין אלע מקוואות, מען זאל טון מיט זיי כל דבר אסור, ס'איז גארנישט. ס'איז דאך נאר טויס, ס'איז דאך טויס וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אסאך, יעדער האט בלי עין הרע צווישן צען און פופצן קינדער, אבער איין זאך זאל מען זייער נזהר זיין, חלילה נישט ארייננעמען מאשין מצות, ווייל דעמאלטס האסטו ממש, ביסטו א א חמץ בפסח'ניק. רבותי הערט שוין אויף מיט דעי בולשיט, עטס איין שטיק חסידות פון בולשיט וואס האט נישט מצליח געווען, פרעג איין יונגעל צו ער ווייסט וואס דאס הייסט אהבת השם, פרעג איין מיידעל צו זי ווייסט וואס דאס הייסט דביקות השם, אונז זעמער באנקראט. ענד ווי העוו טו טשעינדזש, מען דארף ארויסווארפן יעדן טראפ חינוך פונעם דברי יואל'ס צייט, און אלע מחנכים, און אפילו די קאמאן קאור'ס, דאס אלעס דארף מען ארויסווארפן, די קאמאן קאור, אלעס! רבותי שלאגטס כפרות, לאמיר מאכן א חינוך וואס זאל זיין מתאים, ס'זאל זיין פונקטליך גוט פאר אונזערע קינדער און אונזערע מיידלעך. זיי קומען יעצט ארויס מיט מורא'דיגע זאכן אז ניו דזשערסי איז געווען א פלאץ ווי מ'האט געהאוזד די סלעיווס אפילו נאכדעם וואס ס'האט זיך שוין געענדיגט סלעיווערי. ס'איז א מורא'דיגע זאך, וועגן דעם האבן זיך אלע רעבעס דארט אהינגעצויגן מען זאל קענען ווייטער נעמען דעם עולם אין צו סלעיווערי. הערטס אויס.

ניו זשערסי, קאוז סלעווערי דידנט טאטעלי ענד אין ניו זשערסי טיל די טורטינט אמענדמענט דיסעמבער אוו עיטין סיקסטי פייוו, דער ווער סטיל סלעיוו עלדערלי סלעיווס. נו זעהט עטס, יעצט מופן אהין אלע רעבעס דארטן און זיי גייען די חסידים גייען זיין סלעיווס פאר די רעבעס, דאס איז עס, א זאך וואס מען האט געבויעט מיט אזא מין בלוט איז געבליבן נישט גוט. מען שטעלט ארויס צעטלעך איבעראל אז וועגן די קאראונע וויירוס, מען אטאקירט אין ארץ ישראל און מען ניצט עס פאר א תירוץ, סאטמאר האט זיך אויך אזוי געפירן אלע יארן, עטס האטס גענוצט אלע ענקערע בולשיט סטאריס פאר תירוצים, אז אונז זאמער גיין פאר ענק ווי מען זאגט אין מלחמה, אויב זאמער אונז גיין פאר ענק אין מלחמה, וואס האט עטס פאר אונז אמאל געטון? איך האב געזאגט אייביג. מען קומט דא נאך געלט, מען דארף חתונה מאכן א טוכטער מיט א יוכטער מיט א זוכטער, איך וואלט פרעגן וויפיל טוכטערס האט עטס געגעבן דא פאר אונזערע בחורים זאלן האבן חתונה צו האבן? וויפיל טוכטערס האט עטס געגעבן? ווער ברויך ענק האבן? קומסט דא שנארן? א קינד האסטו שוין אמאל לאזן דא? צו געבן א קינד אויף אמעריקע איז אזוי ווי זיך צו געבן צום. שמד, דאס האט מען דאך ענק איינגערעדט, קומען זיי דא אן אונז זאל מיר גיין פאר ענק אין מלחמה, וואס האבן אונז מיט ענק, פירטס ענק ענקער בעטל אליינס, עטס האט אן אייגענע גאווערמענט, טעיק קעיר אוו יור סעלווס, אונז האמיר נישטא מיט ענק צו טון, אונז וויל מיר ענק נישט צוהעלפן, ווען אונז האמיר עפעס געברויכט פון ענק איז עטס געקומען אונז אמאל העלפן, שטייסטו דא טוצעך, אונז זאל מיר זיך גיין יעצט א א א א א. אונז זאל מיר גיין אין מלחמה נצר זיצן, לאמיך ענק זאגן, פון די אלע פראטעסטס האבן אפאר מענטשן נהנה געווען אפאר סאטמארע תחת לעקערס, די רעבעצינס תחת לעקערס, דעם רעבינס תחת לעקערס און דעטס איט, אחוץ דעם האט קיינער נישט נהנה געווען פון דעם, אזאלעכע ווי יצחק שטערנס און נאך אפאר שקצים דארטן איך ווייס פונקטליך וויאזוי זיי הייסן די אלע, די אלע לעקערס, משה טעראריסט, פרידמאן, די האבן די האבן נהנה געווען פון די בולשיט, אונז האמיר נישט נהנה געווען דערפון, אונז אינטערעסירט עס נישט, אונז האלט מיר ס'איז א מדינת חק זאלן טוהן וואס זיי דארפן און דעטס איט. האסט א פראבלעם מיט זיי? געט די העל אוט! פאר וואוינען אויף לאנדן אונז זאל מיר זיך גיין פאר ענק שלאגן? אויסברעכן די ציין פאר ענק? שטותים! ברעכטס קאפ אליינס! אונז קען מיר ענק נישט, אונז האמיר מיט דעם גארנישט און פארטיג. דער יצחק לבנה שטערן האט געשריבן, פאריגעס מאל מ'וועט מאכן דעם גולה אזוי ווי א פייער, גיי אין דר'ערד, אונז האמיר מיט דיר גארנישט, אונז האמיר מיט גאנץ. סאטמאר גארנישט. סאטמאר איז א שייגעצישע געלט ארגענעזעישן וואס היינט לערנען זיי מיט אונזערע קינדער פונקט די זעלבע וואס מען לערנט אין ארץ ישראל אין די סקולס לערנט מען אין סאטמארע חדרים און אלע היימישע תלמוד תורה'ס קאמאן קאור מיט אנדערע זאכן ליבער לאטס אונז אפ טוטס אונז א טובה אונז וויל מיר לעבן בשלום מיט כלל ישראל אונז וויל מיר לעבן בשלום מיט כלל ישראל אונז וויל מיר נישט לעבן וועגן ענק מיר זאל מען זיך מיט יעדן ארומרייסן איך בין געווען יעצט אין ארץ ישראל נישט יעצט א יאר צוריק און איך בין כסדר איך פאר איך קום איך זעה מענטשן קענען לעבן אינאיינעם א מחיה אין בית וגן דארט איך האב מיר געקויפט א דירה וואוינען ספרדים אשכנזים אזאלעכע ספרדים אזאלעכע ספרדים יעמענייט ספרדים חרדים ספרדים יעדער לעבט אינאיינעם דארט נאר אפאר רעבעס איינער אמשינאווער דאווענט דינסטאג וואס מ'דארף דאווענען מיטוואך אט אט אט אט קיינער טשעפעט נישט יענעם איך דענק ווען די ריבניצער רבי איז אנגעקומען ארץ ישראל האט מיר א מאן געפרעגט

אז דאס איז אויך אן עבירה. אזוי האט ער עס אפגעשטיפט. צו די משוגעים האט מען געמוזט האבן אסאך שכל מיט געדולד, און די סאטמאר רב האט עס געהאט. אבער די קנאים קומען צום רב אין שטוב, געבראכן שפיגלען, ווא וואס וואס האסטו געזען דיין צורה, וואס וואס ביסטו געגאנגען ברעכן דעם שפיגל, ווייל די רעבעצן האט נישט געהאט קיין קינדער ווייל דער רבי האט איר צוגעזאגט, און פאר די חופה האט זי געזאגט איך גיי נישט אונטער די חופה איך וויל ער זאל צוזאגן א זכר, און ער האט צוגעזאגט, און ער האט עס אזוי איינגעהאלטן אזוי ווי ער האט איינגעהאלטן אסאך זאכן וואס ער האט צוגעזאגט, ער האט צוגעזאגט. געזאגט. ער איז געבליבן א צוזאגער. אז יענער האט אמאל געזאגט האסט דאך צוגעזאגט זאגט ער רוף מיך צוזאגער. ער האט די רעבעצן ביטערליך פארפירט נישט סתם. און נאכדעם איז געווען אזוי. די רעבעצן מ'איז אריין צום רבי'ן מען זאל זי גט'ן. ווייל א ביטערע מכשפה אהינטער איז זי געווען. קינדער ברענגט זי נישט סאו האו די העל נידס הער. האט דער רבי געזאגט געטס מיר דרײַ טאג צייט. נאך דרײַ טאג איז ער צוריק געקומען אז ער האט איר געהייסן מאכן אזאלעכע חומרות וואס פון חציצות ארויס ציען אלע ציין. ווייל ער האט געהאלטן אז וויבאלד א פילינג נעמט מען ארויס. ס'איז דאך א חציצה. זאגט ער זי האט אלעס איינגעהאלטן, איך קען דיר נישט יעצט וויי טון און זאגן איך דאמפ דיך. פארשטייסט? ער איז דאך געווען א מענטש מיט א געפיל, נאר ער האט זי נישט געוואלט דאמפן. און חוץ פון דעם ווער ווייסט, ער האט געהאט כח גברא, קען זיין אז נישט. זאגן ער איז געפארן אויף די שווייץ אמאל וועגן דעם נעמען נידלס. נישט קיין חילוק, ס'נישט מיינע ביזנעס זיין פרייוועט לייף. אבער ער האט איר צוגעזאגט הי פראמיסט הער הי נעווער דעליווערט. איז קודם כל איז ער געווען א ליגנער. וואס האסטו געדארפט צוזאגן, דו האסט געוואוסט זיכער אז דו ביסט געפירט זי מרעיכת אלוקים. און נאכדעם וויל איך דיר זאגן נאך א זאך. קען זיין ס'איז גאר געווען קידושי טעות אז זי האט זיך פארלאזט אויף דעם. קען זיין ער האט געוואוינט א גאנץ לעבן מיט א פרוי וואס איז גאנץ נישט געווען קיין געהעריגע קידושין כדת משה וישראל. יעצט כ'וויל דעס נישט זאגן ווייל דער דער איד איז שוין נישט דא. אבער לאמיר אויפהערן מיט דעי גארבידזש. ס'האט אנגעהויבן אייביג דער רבי דער רבי. יעצט ס'איז געווען אמאל א צייט וואס זיי האבן ארויסגעגעבן א שם אז די רעבעצן איז שוואנגער. זי האט אריינגעלייגט א קישעלע דארט און ווייסט דעס וואס מ'לייגט אונטערן קאפ. און איז ארומגעגאנגען. ס'איז געווען דא א פרוי וואס האט געהייסן מיסיס אסתי קרוניק. ער איז געווען דעם רבינ'ס דרייווער אין די אינגע יארן, און זי האט איינגערעדט דעם עולם אז זי איז געווען שוואנגער, נאר אזוי ווי מ'האט עס פאר יעדן פארציילט האט געשאדט אן עין הרע. בקיצור האט מען מפשר געווען אזוי, זי האט אין אמת'ן יא געטון גוט, און דער רבי האט איר געגעבן א ברכה און ס'איז מקויים געווארן. בולשיט, באט אקעי. איז למעשה, וויבאלד זי האט עס פאר יעדן געוויזן, איז אן עין הרע האט געשאדט. שטייט דארט אויך איז סאטמארע בולשיט. עטץ האטס יעצט אזויפיל בולשיט פארקויפט, ווען מ'זאל שרייבן א בוך וואלט עס געווען דער בעסט סעלער.

קינד, אוי דו חזיר וואס דו ביסט, און דיין ווייב האסטו געדארפט שאקלען דיין פיפיק, נישט אויף א קינד, עניוועי, סאו ווען מען שיקט דא א מיידל וואוינען איז אדער ווען זי איז א קריפל, אדער מען מוז אלעס אויסצאלן א דירה אין ארץ ישראל, סאו וואס האמער אונז מיט ענק, מה לי ולך ולו ולהם אסמיך מייצל דיבר, אונז קעמער ענק נישט, אונז זעמער ענק נישט גורס, שלאגטס ענק אליינס אייער בעטל, דעטס איט, לאזטס ענק אפ פון אונז, אויף אונז קענט עטס ענק נישט פארלאזן. און אפילו געלט, אונז דארף מען זיי נישט שיקן געלט אויך, כאטש עס האמיר אזויפיל אייגענע מוסדות היינט, וואס שטימען פונקט אזוי גוט ווי די ארץ ישראל'דיגע מוסדות. מען איז נישט אזוי קלאר אינעם רעבנ'ס שיטה, דאס איז אמת, ווייל מען לאכט דערפון, אבער עס האט גארנישט מיט דעם, מיינט נאכנישט אז מען דארף זיי נישט אויסהאלטן. סא עטץ האטס ענק צוגעדאכט, עטץ האטס ענק געשלאגן מיט נחמה ראזענבערג, עטץ האטס ענק געשלאגן מיט מעכעלע לעבאוויטש, עטץ האטס ענק געשלאגן דארט מיט נאך אפאר חברה, מיט די וואס איז געווארן רב פון לעבאוויטש דארטן אין ארץ ישראל, אין קרית מלאכי. מענדל וועכטער. האסט געמיינט ווי יעדער איינער? ניין, איך וויל דא זיין, איים נאט מאווינג, איך האב געמאווט, איך האב ענק אין דריט, איך ברויך ענק נישט האבן, אבער איך וויל דא זאגן מיין מיינונג וואס קום שלאג, און איך בין גרייט להרוג ולהיהרג, דרעק איז וואס איר זענט, געברענגט א שיטה פון די אלטן איד, געקומען פון אייראפע און ער האט געברענגט א שיטה. און יעדער האט זיך געמוזט בייגן. ווער איז ער געווען? ער איז געווען בסך הכל א רב אין א שטאט. ער איז נישט געווען דער גרעסטער רב און נישט די גרעסטע שטאט. יעדער האט זיך געמוזט בייגן. פארוואס? ער האט געהאט די שלעגערס. ער האט געהאט די ריכטיגע בויערס. דער איש מיט בועז האט ער געהאט, די בועז'ס. אונז וויל מיר זיך נישט בייגן, אונז לאך מיר דערפון, און ווי מער עטס האטס עס געוואלט פארסן, איז דא היינט מער דראפאוטס וואס זיי לאכן פון די גאנצע זאך. איך קען צענדליגע סאטמארע אינגעלייט, נישט צום כותל גייען זיי, זיי גייען ארויף אויף הר הבית. זיי זאגן אזוי ווי דאס איז שקר און יענץ שקר, אלעס איז שקר, דעטס אלל, שקר איז אז דער רבי האט פארקויפט אז דער אייבישטער און דער אייבישטער און דער בייבישטער און ער געפירט שלש סעודות תורה האט זיך אויסגעריבן איינער דעם צווייטן, פוי, שעים אן יו אלל, יעצט קומט שלאגן, סאו איז עס, איך קאל נישט מען דארף זעהן זיך אראפזעצן, אראפזעצן מיט וועם, וואס האב איך מיך אראפצוזעצן, ווער זאל זיך אראפזעצן מיט מיר, די פאר דרעקערס רבנים וואס האבן אינטערגעשריבן קעגן מיר, צו די אנדערע וואס האבן מורא געהאט צו זאגן א ווארט, שטילערהייט א דריק האט יא, דו ווייסט איך האלט אויך אזוי קיין דריק, קאל מיך נישט שטילערהייט איך ברויך נישט דיין שטילערהייט. סאו עניוועי, יו גופד אפ, יו פלאנקד, יו פעילד, עטס זענטס אזוי ווי די דזשערמענס אין ווארלד וואר טו, יו לאסט די וואר ענד יור פינישד פאר לייף, נעמטס אריין יצחק לעווענשטערן זאל זיך גיין שלאגן פאר ענק און דארט נאך אפאר שקצים, אונז האמיר נישט קיין מורא, היינט רופט מען גראד די פאליס און מען זעצט ענק אלע איין, איך ווארט איינער זאל מיר געבן א ווידיאו ווי יצחק האט גענומען דעם פאסיק און געשלאגן, איך וויל עס האבן, די טעלעוויזשן בעט עס ביי מיר. כ'לייג ענק ארויף דא א געשפרעך פון זישע קעצעלעך'ס א זון וואס ער שרייבט זיך ארום מיט יענקל בער, ס'איז ארויסגעקומען, ס'האט ארויסגעליעקט, די חברה פלעגן אלס זאגן אז דער סיגעטער האט געהאט א ממזר, כאטש וואס אז איינער זאל טענה'ן אז זיין רעבע זלמן לייב איז א ממזר, אונז זעמער מסכים, נאר אונז ווידער זאגן נאך א זאך, אז דעם רעבינ'ס זון, זאלי'ס קאזין, יענקל בער, האט אויך געמאכט א מולדת חוץ, נישט קיין ממזר, אבער בת הנידה, וואטעווער איט איז, ס'אלס איין משפחה פון דרעקערס, סאו כ'לייג דא ארויף א גאנצע ריחות, הערטס עס אויס, און עטס זעטס וואו מע. אלט, און די גאנצע סיגוטער משפחה.
מיר טרעטן צו צום ערשטן שמועס אינעם אימעיל אויסטויש פון ברוך און בערל. די ערשטע שמועס ענטהאלט די נושאים, ערשטנס איבער די מוסד בנות חיל, צי האבן זיי די ביכער פון קאמאן קאור צי נישט, די צווייטע נושא איבער חומת הדת, די דריטע נושא איבער די רבנים, די פערדע נושא איבער טשאט, די פינפטע נושא איבער שפיצער פון פאפא און מ'וועט אריבערגיין נאכדעם און מסכם זיין וואס מען זעהט פון דעם אימעיל אויסטויש. די ערשטע אימעיל וואס מיר ליינען דא יעצט פאר איז פון מיטוואך פרשת שופטים פון פאר א יאר צוריק,

סובדזשעקט צו דזשעיקאב טייטלבאום סיגוט רב טייטלבאום דאט דזשעיקאב עט דזשימעיל דאט קאם און צו שמואל טייטלבוים תמורים עט ווערייזען דאט נעט און דאס פשוט צו ערקלערען ברוך כץ שיקט א אימעיל צו רבי יעקב בער מסיגוט און צו רבי שמואל טייטלבוים משב"ק ווי ער לייגט א עטעטשמענט פון א ארטיקל פון א מודעה אויסגערעכנט די בתי חינוך וואס לערענען נישט קיין קאמאן קאור. ער באקומט צוריק א אימעיל זיבן דרײַ און צוואַנציק פון רבי יעקב בער פון סיגוט, און שיקט צוריק א פראגע אין ענגליש צו ברוך כץ מיט די פאלגענדע ווערטער, בנות חיל איז נאט יוזינג די בוקס מיט א קוועסטשען מארק. אידישע איבערזעצונג מיינט אז ער פרעגט אים צו בנות חיל נוצט נישט די ביכער. אגב, א זייטיגע באמערקונג אז דער ברוך כץ איז א איידעם ביים מנהל פון מוסדות חינוך לבנות בנות חיל. יעצט גיימיר ווייטער צו די המשך פון די אימעילס. נישט לאנג דערויף, זיבן איין און פֿערציק. ענטפערט ברוך כץ פאר רבי יעקב בער פון סיגוט און ס'ווערט אויך געפארווערט צו ר' שמואל טייטלבוים משב"ק. די ווערטער וואס ער ענטפערט ליינען מיר פאר קודם ווארט ביי ווארט אזוי ווי ער שרייבט עס און גלייך דערויף וועלן מיר עס אביסל ערקלערען פאר די וואס זענען נישט באקאנט. זאגט ער אזוי בלשון קדשו, ער האט געהאט איין אדער צוויי בוקס פון קאמאן קאור, אבער אזוי ווי ער האט די מערהייט פון די סיקריקישע משוגעים, און רובא דרובא האבן אים משוגע געמאכט אז מ'וויל נישט אונטערשרייבן די צעטלעך, האט ער מחליט געווען אז יעצט גייט ער זאגן ער נוצט עס נישט, און ער וועט זען וואס דא גייט זיך אפשפילן אין צוויי דריי וואכן. דא קומען דריי פינטעלעך, ס'איז שווער צו האנדלען מיט די משוגעים. בקיצור, לאמיר עס יעצט ערקלערען, זיינע ווערטער, דאכט זיך ס'איז גאנץ פשוט, זיין שווער ר' זלמן לייב לייטנער דער מנהל פון בנות חיל האט געהאט איינס אדער צוויי קאמען קאור ביכער ביי זיך. צווייטע פוינט, זעט מען אז די עלטערן פון בנות חיל זענען על פי רוב סיקריקישע משוגעים און זיי מאכן משוגע זיין שווער. די דריטע נקודה זעהט מען אז די עלטערען ווילען נישט אינטערשרייבען די צעטלעך, אפשר מיינט מען די צעטלעך פאר די ניסטל ביכער פראגראם, צו אנדערע צעטלעך וואס מען רעדט דארטען, מסתבר ביי די ניסטל פראגראם ווייסט מען אז עס איז געווען דארטען אסאך עלטערען, מען האט גראדע געהערט מעלדונגען פון צוהערער איבער דעם נושא, אזעלכע וואס האבען די קינדער, און. יעצט די די פֿערדע נקודה איז, דערווײַל זאָגט דער שווער פֿאַר די משוגעים, אַז ער ניצט נישט קיין קאַמען קאָר אויף דעם נײַעם יאָר. די פֿינפֿטע נקודה איז, אַז ער גייט וואַרטן צוויי אָדער דרײַ וואָכן ביז זאַכן וועלן זיך אויסשפּילן. און די זעקסטע נקודה איז, אַז ס'איז שווער צו האַנדלען מיט די משוגעים. בלויז נײַן מינוט שפּעטער שיקט ברוך כץ נאָך אַ אימעיל פֿאַר רבי יעקב בער פֿון סיגעט, זיבן פֿופֿציק אין נאָכמיטאָג, זאגט ער אזוי, ס'ווענדעט זיך אין אונז, ווען אונז שטעלן מיר זיך קלאר ארויס, האבן נישט די אלע א פראבלעם. די כולל אינגעלייט ווערן מער און מער אנגעהעצט, ס'דא איינער אין מאנסי וואס ארבעט שווער ביי די מוסדות דארט, ער איז היינט געזעצן ביי ר' חיים פלאר און געוויזן עפעס א רייטינג עה שרייב ביכל, רייטינג בוק, וואס מ'זעהט אז מ'דארף האלטן חשוב'ער פרויען פון מענער, און נאך איין זאך, כ'האב אים געשיקט די אויסצוגן פון די דאקומענטן פון אמאל, דריי פינטעלעך, כ'האב געהאט, כ'האב גראדע געטראפן דוד לייב שפיצער איינגערינגלט דא, עלטערע מענטש וואס פארשטייט אביסל און האט געליינט אלע צעטלעך, וואס איז גרייט צו גיין צו די רבנים מסביר זיין די שקרים. ביז אהער איז פון די פרישע איז די צווייטע אימעיל וואס ער האט אים אזויווי געענטפערט פאר יעקב בער פון סיגעט אז איבער די שאלה וואס ער האט אים אנגעפרעגט, און ווען מיר צונעמען דעם תמצית וואס מ'האט פארגעליינט זיינע ווערטער ווארט ביי ווארט, די תמצית דערפון איז אויך פשוט, ווער ס'האט אנדערע פשט'ל דערינען קען עס אריינלערענען. די ערשטע נקודה איז אז אלעס ווענדט זיך אין אונז, אויב מיר וועלן זיך קלאר ארויסשטעלן מתיר צו זיין קאמאן קאור וועלן די מנהלים נישט האבן קיין פראבלעם מיט די מערערים, די כולל אינגעלייט ווערן מער און מער אנגעהעצט. און ער זאגט און אז יעצט דארף מען זעהן צו קעיר נעמען אז זאל עס שנעל מתיר זיין און אזוי בארואיגן די געמיטער און שטעלן די זאכן אין פלאץ. די דריטע די צווייטע נקודה איז אז איינער אין מאנסי האט געוויזן פאר הגאון רבי חיים פלאר א בוך בנוגע האלטן פרויען חשוב'ער פון מענער, און ווי ער זאגט איך האב געשיקט פאר רבי חיים פלאר קטעים פון אמאליגע ביכער וואס דאס מיינט אז ס'איז אייביג אזוי געווען, און נאך א נקודה וואס ער ברענגט דא ארויס אז ער האט געטראפן דוד לייב שפיצער ער האט א טעות ס'איז נישט דוד ער האט נאך דאמאלס נישט געקענט זיין נאמען נאך געווען פריש ער הייסט אהרן לייב שפיצער שרייבט. און אז ער פארשטייט אביסל און ער גרייט מסביר צו זיין פאר די רבנים די שקרים פון די מערערים זיבן פֿיר און פֿופֿציק דאס הייסט פיר מינוט דערויף שיקט ער אים אריין ברוך כץ נאך א הוספה פאר ר' יעקב בער פון סיגוט שרייבט ער אים בלשונו ר' חיים פלאהר האט זיך פארבינדן אויכעט מיט מאיר אידל. און כהאב געשיקט פאר מאיר אידל די סחורה, און אים קען מען גוט אנדרייען מיט די גאנצע ניגון וועגן זיי ווילן פשוט זאגן מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, און ער האט שוין געזאגט היינט אז ער גייט ארויסקומען נאכאמאל אקעגן חומת הדת, און מען דארף א נאמען געבן קהל חומת הדתות, אזוי ווי משרד הדתות, אז ס'דעקט אלע גלויביגע קריסטן, מוסלעמענער, אמיש, וכו'. דאס איז די דריטע אזוי ווי תשובה אויף די שאלה פון רבי יעקב בער פון סיגוט, צו אין בנות חיל נוצט מען די ביכער, און לאמיר אביסל ערקלערען וואס ער זאגט דא. רבי חיים פלאהר האט זיך מקשר געווען מיט טשאטער רב, בן הצדיק רבי מאיר יודל טענענבוים שליטא, ער רופט אים מיטן נאמען מאיר יודל, זאגט אז ער איז זיין חבר ער האט געלערנט מיט אים אין חדר, די צווייטע נקודה אז ער האט געשיקט פאר מאיר אידל נאכאמאל די סחורה, וואס מיינט די סחורה? מיר מיינען אז בפשטות מיינט ער די אמאליגע ביכער, נאך זאך זאגט ער אז מען קען גוט אנדרייען דעם רב, מען רופט אים אזוי מיט א זלזול'דיגע נאמען, מיטן נאמען, מען קען אים גוט אנדרייען מיט די סחורה פון די אמאליגע ביכער, מן הסתם מיינט ער דאס, די מערערים. מיינען נישט די היינטיגע ביכער, זיי מיינען דעם רבי'ן זכותו יגן עלינו מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, בקיצור מיט דעם ווייזען אז אמאליגע ביכער זענען אויך נישט געווען אויסגעהאלטען, און ממילא אויב מען רעדט קעגען די ביכער און די אמאליגע ביכער איז אויך נישט גוט געווען, איז מען קורא תגר אזוי ווי אויף פריער, און דאס קען גוט קליקען ביי אים אזוי ווי אז דער טשאטער רב זאל רעדען שארפע ווערטער כאילו מען מיינט דעם רבי'ן. און ווייטער פארציילט ער אויך אז מען רופט אים מיטן זלזול נאמען אז ער האט געזאגט פאר אים היינט אז ער גייט נאכאמאל ארויסקומען קעגן חומת הדת, און אז ער האט געזאגט אז מען דארף געבן חומת הדת דארף מען געבן א נאמען חומת הדתות אזוי ווי משרד הדתות, און אז ער זאגט אז חומת הדת דעקט אלע גלויבונגען, די קריסטן, מוסלעמענער און עימיש וכו'. ווייזט אויס ס'איז דא נאך צדיקים וואס פרובירען מזכה זיין, מ'רעדט שוין דא איבער א יאר צוריק, מיט בלאפערייען און שקרים, און די צוהערערס דא קענען איבער געזאגט אויפזוכען נאך עד היום הזה ווער איז דא ווער דעקט אלע גלויבונגען, קריסטן, מוסלעמענער און העמיש, עימיש, וואס ווייזט אויס פארקויפן ליגנט פארן טשאטער רב, ווי פאראן איז דער ברוך כץ נישט קיין יחיד מומחה, און ס'איז דא. נאך אזעלכע וואס גייען אין דעם וועג, און דאס קען זיין דער רעזולטאט פון דעם לעצטן שמועס. על כל פנים, די פשט'לעך דא אין די ווערטער פון דעם ברוך כץ, און באלד וועט מען זען די המשך פון די שמועסן די צוריקגעשרייבעכץ, קען יעדער איינער לערענען זיינע פשט'לעך און. מיר האבן עס נאר ווי מ'זאגט מפרש געווען לויט וויפיל מ'האט פרובירט, יעצט אזוי ווי לייוו אט גלייך נאכן דאס זעהן זיך מתבונן זיין און פרובירען פארשטיין וועגן וואס מ'רעדט, יעצט גייען מיר צום צווייטן שמועס. יעצט טרעטן מיר צו צום צווייטן שמועס צווישן ברוך און בערל אינעם אימעיל אויסטויש, אלעס אינעם זעלבן אנדערהאלבן מעת לעת, דאס איז שוין געווען א טאג שפעטער, דאנערשטאג פרשת שופטים, און די נושאים וואס מיר וועלן הערן אין דעם שמועס צווישן ברוך און בערל איז. איבער ריטשארד אלטאבי, איבער רבי יצחק שטערן, איבער הגאון הצדיק סערדאהעלי רב שליט"א, א בריוו פון רבנים לטובת אלטאבי, א בריוו פון ארץ ישראל'דיגע רבנים לטובת רבי משה דוד, די אימעיל ווערט ארויסגעשיקט צוויי מינוט נאך צוועלף למספרם סעפטעמבער פינף, דורך ברוך כץ און צו דזשעיקאב טייטלבוים סיגוטער רב, דא ערשיינט נישט די אימעיל אדרעס פון ר' שמואל טייטלבוים המשב"ק, ער זאגט אים די פאלגענדע ווערטער, מען ארבעט יצחק שטערן זאל אריבערפארען קיין ריטשע היינט און דערנאך גייט ער אראפנעמען הילל וויינבערגער פון בוים, ס'איז א טובה אדער נישט? צוויי קוועסטשען מארקס. לאמיר יעצט אביסל פראבירען פארשטיין וואס ער שרייבט. די ערשטע נקודה וואס מען זעהט דא איז אז ברוך כץ ארבעט, מעגליך מיט נאך אנדערע צוהעלפער, אז יצחק שטערן זאל אריבערפארען, רבי יצחק שטערן זאל אריבערפארען היינט דאנערשטאג צו ריטשע, דאס מיינט ריטשארד אלטאבי, ווי מיר וועלן באלד זעהן. די צווייטע נקודה וואס מען זעהט אז נאכן היינטיגן באזוך פון רבי יצחק שטערן ביים ריטשארד אלטאבי גייט. רבי יצחק קענען אראפנעמען הגאון הצדיק רבי הלל וויינבערגער סערדאהעלי רב שליט"א פון בוים, און דא זעהן מיר אויך ווי ברוך כץ פרעגט ביי זיין אויבערהאר יעקב בער פון סיגוט צו ס'איז א טובה אדער נישט צו טוהן די זאך, צו אריבערפארען צו ריטשארד אלטאבי און צו עוסק זיין אין דעם ענין פון אראפנעמען סערדאהעלי רב פון בוים. אויף דעם ענטפערט ר' יעקב בער מיט זיין אימעיל אדרעס, צען מינוט נאך צוועלף, דאס איז אכט מינוט דערויף, שיקט עס צו ברוך כץ, ריטשע, און מיט א קוועשען מארק כאילו יעקב בער פארשטייט נישט וואס מיינט מען ריטשע. וואס איז די ווארט ריטשי? דרייצן מינוט נאך צוועלף, דריי מינוט דערויף, ענטפערט ברוך כץ פאר ר' יענקל בער פון סיגוט בנוגע דעם ריטשארד אלטאבי, שרייבט ער אים די ווערטער, יא! פארן צו אים און זאגן אז מען וויל ארויסקומען אים מחזק זיין און אז מען גייט ארויסגעבן א צעטל פון די רבנים זיך אנצונעמען אויף זיין געטרייע ארבעט, דאס איז לשון קדשו פון ברוך כץ, און יעצט וועל מען פארליינען. ע, בפשטות דעם באדייט וואס דאס מיינט, יא עס מיינט אז מען זאל פארען צו ריטשארד אלטאבי און זאגן פאר ריטשארד אז מען וויל אים ארויס קומען מחזק זיין, מען וועט ארויס געבן א צעטל פון רבנים זיך אנצונעמען אויף זיין געטרייע ארבעט, קרי וואס דאס מיינט, פשטות די פעיראל ביכער, די קאמאן קאור ביכער וואס ער האט אויס געארבעט. דא קומט שוין א גאנצע דרשה פון ר' יעקב בער פון סיגוט פאר ר' ברוך כץ אין די אימעיל, און זאגט אז ער פארשטייט נישט וועגן וואס. וויל דא, פרעגט ער אזוי, מיר ליינען פאר ווארט ביי ווארט כלשונו, און דערנאך וועלן מיר פרובירען פארשטיין וואס רבי יעקב בער מיינט דערמיט. פרעגט אים אזוי, וואס מיינט ריטשי? קוועסטשן מארק. איך פארשטיי נישט, וואס מיינט מחזק זיין אויף זיין געטרייע ארבעט? פינטל. און לעניות דעתי וואלט יצחק געמוזט ארבעטן אויף א צעטל פון חשובע גדולים אין ארץ ישראל, אזוי ווי רבי דוד שמידל, רבי ישראל יצחק וכדומה, אז זיי זענען מוחה אויף אויף די רדיפות. אויף הרב משה דוד נידערמאן וואס איז עוסק במסירת נפש לכל דבר שבקדושה שלא על מנת לקבל פרס און מען באשמוצט אים בחינם, איך האב געוואלט רעדן מיטן טאטן זאל בעטן יצחק דערוועגן, ס'איז באמת א צייט וואס ער מעג צוריק באקומען פון זיי וואס ער טוט פאר אתרא און פאר גיוס און וואס נישט, בקיצור עס מיינט לאמיר פראבירען דא פארשטיין וואס ער זאגט ביז אהער וואס ר' יעקב בער שרייבט, פשטות ער פרעגט אים. וואס מיינט ריטשי? כאילו איך כאפ נישט וועגן וועמען ער רעדט, וואס מיינט עס מחזק זיין ריטשי אויף זיין געטרייע ארבעט כאילו וואס וויל ער דא? און ער זאגט דארטן רבי יעקב בער מסיגוט זאגט אז לעניות דעתו וואלט רבי יצחק שטערן געמוזט ארבעטן אויף א צעטל פון חשובע גדולים אין ארץ ישראל ווי למשל הרב דוד שמידל רבי ישראל יצחק קאלמאנאוויטש זאלן ארויסגעבן א מחאה אויף די רדיפות פון די וואס זענען מערער אויף די לימודים פון קאמאן קאור אקעגן ר' משה דוד נידערמאן אז מען באשמוצט אים בחינם, ר' משה דוד איז עוסק במסירת נפש בכל דבר שבקדושה שלא על מנת לקבל פרס, און דא זאגט רבי יעקב בער פון סיגוט נאך א נקודה אז ער אליינס האט געוואלט רעדן מיטן טאטן ער זאל בעטן. ר' יצחק שטערן בנוגע א בריוו פון די גדולי ארץ ישראל זאלן מוחה זיין אויפן כבוד פון ר' משה דוד נידערמאן, און אז ס'יעצט די צייט צוריק צו צאלן פאר ר' משה דוד פאר אלעס וואס ער טוט פאר אתרא קדישא פאר די מערכה פון גיוס וכו'. סתם אינטערעסאנטליך וויאזוי ער ווייסט וויאזוי צו טיילן די טיטלען, פאר ביי ר' משה דוד שרייבט ער הרב, היי רייש בית, און ביי זיי באקומען זיי א רייש. דער רבי דוד שמידל מיט דער רביצל יצחק באקומען א רייש שטרעכעלע, דאס איז נישט קיין גרויסע עבירה, און מיר גייען מיר ווייטער דא צוועלף צוויי און צוואַנציק, דאס הייסט די פריערדיגע אימעיל איז געווען צוועלף דרייצן, ענטפערט ער אים ניין מינוט דערויף, ברוך כץ צו יעקב בער פון סיגוט, און דא איז ער מסביר וואס ער מיינט מיט ריטשע, זאגט ער אזוי, הייבט ער אן, ריטשע, אלטאדי, ער האט נאכנישט געקענט ווייזט אויס גוט דעם נאמען זיינע, און מיט אים בשלימות שרייבט ער, מען רופט אים מיט א עין ריטשע אלטאבי, דער וואס האט געמאכט די קוריקולום, פינטל, עהם, דאט, די סיבה פארוואס כ'וויל ער זאל גיין איז נאר ער זאל קענען נאכדעם געבן הילל וויינבערגער אין קאפ אריין אז ער ווייסט אלע פרטים, ס'איז איינגערינגלט, כ'האב אראפגעזעצט נעכטן יצחק מיט שמואל מרדכי אז ער זאל וויסן די פרטים פאר ער גייט צו הילל. קיצור פאר מיר גייען דא צו ווייטער זעהט מען פונקטליך זייער גרויסע כבוד צו רבנים, דעמאלטס איז נאך געווען ווי מ'זאגט ממש תחילת דרכם, און הגאון הצדיק סערדאהעלער רב שליט"א איז באקאנט וויפיל ער האט געטון פאר די קהילה און וויפיל מ'האט אויפגעהויבן און אלעמאל מ'האט זיך גערעכנט און געווען ממש דער מ'קען זאגן פון די פני וואס מ'האט גערופן ביי יעדע מאורע און דא האט ער צוליב דעם חטא וואס ער פרעגט קשיות און ער וויל פארשטיין, האט ער זוכה געווען צו די געוואלדיגע טיטלען און צו די נוסח אז מען זאל אזוי רעדן פון אים. לאמיר צוגיין יעצט צו פרובירן פארשטיין וואס ער דרש'נט, וואס דער ברך כץ האט דא געענטפערט פאר ר' יעקב בער פון סיגוט בנוגע ריטשערד אלטאבי, איז אזוי, די ערשטע זאך זעט מען אז ריטשע איז ר' ריטשערד אלטאבי, דער וואס האט געמאכט די קאמאן קאור קוריקולום. די נייע די איבערגעארבעטע. און די צווייטע נקודה וואס מען זעט אז ער וויל ברך כץ וויל אז יצחק שטערן רבי יצחק שטערן זאל גיין צו ריטשערד זאל קענען דערנאך געבן פאר ער רופט אים זלזול פאר הילל וויינבערגער אין קאפ אריין און ווייטער מיט די זעלבע פרעכהייט און חוצפה יצחק שטערן זאל ווייזן פאר הילל אז ער קען אלע פרטים, דאכט זיך אז ווערטער זענען איבעריג איבער די עזות מצח פון פון די וועג וויאזוי מען רעדט, וויאזוי וויאזוי די געשפרעך גייט צו, און נאכדעם זאגט ער ווייטער א דריטע נקודה אז ער האט אראפגעזעצט נעכטן יצחק שטערן צוזאמען מיט שמואל מרדכי דאס א זון פון רבי מיילעך שטערן פון די פון די דער שרייבער פון די איד און פון פון די עלטערע עסקנים פון אתרא קדישא, און דער רבי שמואל מרדכי איז דער גבאי פון רבי משה דוד נידערמאן, שוין איך מיין ער ארבעט ביי אים, אן ארבעטער, און ער האט אים אראפגעזעצט מיט רבי יצחק שטערן כדי רבי יצחק שטערן זאל וויסן פון אלע פרטים פאר ער גייט נאכאמאל ער רופט אים. מיט די זלזול'דיגע נאמען הלל, דאס איז עפעס וואס איז איבעריג ארויסצוברענגען און זעהן דא וועגן וואס מען רעדט דא, וועגן וועלכע מיני עלעמענטן און וויפיל הערכה און רעספעקט זיי האבן צו רבנים. אויף דעם וואס ער האט זיך שוין מסביר געווען און רבי יעקב בער האט שוין געכאפט אז מען רעדט דא פון ריטשערד אלטאבי, שרייבט ער אים דא צוריק מורא'דיגע דיבורים, ס'איז ממש ברענגט ארויף א שמייכל, איז דזשעיקאב טייטלבוים סיגעיט רב טייטלבוים. jacob@gmail.com ענטפערט פאר ברוך כץ די פאלגענדע ווערטער, א ספרדישע איד, רבי ראובן אלטאבי ספרדי טהור, דא איז א פסקל אינמיטן מען דארף אים טאקע מחזק זיין, ער האט געמאכט מורא'דיגע זאכן, גוטע ביכער על טהרת הקודש, ממש דאס וואס דער רבי זכותו יגן עלינו האט געוואלט. ממש כ'ווייס נישט וואס צו טון, צו וויינען צו לאכן, ר' יעקב בער פון סיגעיט זאגט פאר ר' ברוך כץ בנוגע ריטשערד אלטאבי נאכן כאפן וואס מען וויל דא טון, אז נישט אזוי רעדן מיט אזא זלזול אין ריטשערד, מען רעדט דא פון א ספרדישע איד רבי ראובן אלטאבי ספרדי טהור, קען דאך שוין די אלע ראשי תיבות, ווער ווער ראובן אלטאבי איז, ווער ריטשארד אלטאבי איז האבן שוין די צוהערער דא געהערט, פארגעליינט פון אים, און די פארדארבנקייט און פארדרייטקייט און מ'קען זאגן ריכטיגע השכלה און לא עליני נעבעך ווי ער איז פארקראכן, ער דרייט זיך נישט ביי אונזערע קרייזן און ער באלאנגט נישט ביי אונז אבער וואס ער וואס זיי וויפיל וויפיל וואס א גרויסער צדיק ער איז האט מען שוין דא געהערט גענוג און מען קען עס נאכאמאל איבערחזר'ן אין א געלעגנהייט. און ער זאגט ער זאגט רבי יעקב בער אז מען דארף ר' ראובן'ען ר' ראובן'ען דארף מען טאקע מחזק זיין ווייל דער ר' ראובן האט געמאכט מורא'דיגע גוטע זאכן, דאס איז דאס איז די קאמאן ביכער על טהרת הקודש, און דאס איז ממש דאס וואס דער רבי זכותו יגן עלינו האט געוואלט, גארנישט מער און גארנישט ווייניגער. בקיצור לאמיר נאר דא ארויסנעמען א מורא'דיגע תמצית היוצא פון די נקודה, די לעצטע נקודה וואס רבי יעקב בער פון סיגעיט האט אונז אויסגעלערנט, איז אז אויף די הייליגע בתי חינוך וואס נעמען נישט קיין געלט טאר מען נישט ניצן די נאמען טהרת הקודש, אבער ריטשארד אלטאבי'ס ביכער, די ספרי מינות, ווער ס'וויל אביסל ברייטער ארויסהאבן פארוואס ס'איז אזעלכע ספרי מינות קען הערן די שיעורים פון ר' שמואל לעזער'ן אויף איינס פינף פינף ביי די מעין מעניו, דאס. קען יא גערופן ווערן מורא'דיגע זאכן, גוטע ביכער על טהרת הקודש, ממש דאס וואס די רבי זכותו יגן עלינו. בקיצור לאמיר נאר צוזאמנעמען דא אין קורצן וואס מיר האבן דא געהערט ביי דעם צווייטן שמועס, האט געהערט איבער די באזוך פון רבי יצחק שטערן ביי ריטשערד אלטאבי, איבערן אראפנעמען הגאון הצדיק סערדאהעלי רב פון בוים, פארשטייט זיך מיט דעם זלזול נאמען ווי זיי רופן דעם רב, די בריוו, וואס מען דארף מחזק זיין ר' צעד אל טאבי וואס ער פאדערט וואס דער ברוך זאגט אז מען דארף מאכן, און נאכדעם די בריוו וואס די פלאן פונעם בריוו אז מען דארף מחזק זיין ר' משה דוד נידערמאן, א בריוו פון די דארטיגע רבנים די ארץ ישראל'דיגע, און נאכדעם די עזות פון זאגן אז מען דארף געבן דעם סערדאהעלער רב אין קאפ אריין מיטן נאמען ווי זיי רופן אים, און די אסיפה פון ר' שמעון מרדכי שטערן מיט ר' יצחק שטערן, און אזוי אויך יעקב בער'ס סברא אז מען טאר אים נישט רופן רשע, נאר מען דארף אים רופן רבי אבן אל טאבי ספרדי טהור, און אז ער מאכט ביכער על טהרת הקודש ממש כרצון רבינו הקדוש זכותו יגן עלינו. סאו מיר צוטרעטן צום דריטן חלק פון דעם געשפרעך, אלעס אין דעם זעלבן איינס און א האלבן מעת לעת. די דריטע געשפרעך צווישן ברוך און בערל אין דעם אימעיל אויסטויש. לאמיר הערן איבער די בריוו פון די ארץ ישראל'דיגע רבנים לטובת דער רבי משה דוד, די ויכוח צווישן ברוך און בערל אויב ס'לוינט זיך, ס'כדאי, די ענין פון הגאון הצדיק רבי אברהם שלמה בלום שליטא, די ענין פון הגאון הצדיק רבי שלמה לייב וויינבערגער שליטא, די ענין פון הגאון הצדיק רבי חיים הערש טייטלבוים שליטא, און די ענין פון הגאון הצדיק רבי זלמן לייב פילאפ שליטא. די ערשטע אימעיל ווערט ארויסגעשיקט דורך ברוך כץ. צוועלף פֿינף און צוואַנציק נאכמיטאג דאנערשטאג פרשת שופטים למספרם סעפטעמבער פֿינף, און דא באציט זיך ברוך כץ אויף די נקודה וואס רבי יעקב בער האט אים געזאגט אינעם פריערדיגן געשפרעך אז מען דארף מאכן א צעטל אין ארץ ישראל פארן כבוד פון משה דוד, ענטפערט ער אים אויף די זאך. שרייבט ער אזוי בלשון קדשו. די צעטל זיך אנצונעמען פאר משה דוד וואלט געדארפט געשען שוין לאנג צוריק, אצינד איז עס שוין נישט ממש אויף די אדזשענדע. אבער דאס איז לכאורה זייער גרינג צו מאכן אויב דער רב האלט אז ס'איז א תועלת. לאמיר צונעמען זיינע ווערטער, עד כאן זענען ברוך כץ'ס ווערטער. פשט אז ברוך כץ ענטפערט פאר דעם סיגוטער רב בנוגע די נידערמאן צעטל זאגט ער אזוי די ארץ ישראל'דיגע צעטל זיך אנצונעמען אויפן כבוד פון משה דוד האט שוין לאנג געדארפט געשעהן, שוין געצויגן געדארפט זיין לאנג געטאן געווערן, די צווייטע נקודה איז אז די ענין פון משה דוד איז שוין נישט ממש יעצט אויפן סדר היום, קיצור יעצט איז שוין דא אנדערע דאגות מען דארף יעצט כשר'ן דעם קאמען קאור, און די דריטע נקודה איז אז א צעטל לכבוד משה דוד איז זייער גרינג צו מאכן און אויב דער סיגוטער רב האלט אז ס'איז א תועלת אויב דער האר פארשטייט אז ס'איז וויכטיג דעמאלט קען מען עס ערלעדיגן. אויף דעם ענטפערט רבי יעקב בער פון סיגוט פאר ברוך כץ צוועלף אַכט און צוואַנציק, דריי מינוט דערויף, און דא קומט שוין פיר שורות, שרייבט ער אזוי, ס'איז א מורא'דיגע תועלת, איך גלייב אפרים קען באקומען פון רבי יצחק טובי' מיט רבי יעקב מאיר, און די ליטווישע קען יצחק באקומען, איך גלייב ס'געהט א טעות דא געשריבן א ז' אנשטאטס א ב', איך גלייב מיינט עס מיין איך גלייב עס איז זייער וויכטיג ווייל אברהם שלמה זאגט מיר אז ער שפירט ער ברעכט אונטער, זיין ווייב און קינדער שרייען אים ער זאל זיך ארויסלאזן דערפון, און צווייטנס זענען דאך די רבנים למעשה די פאן טרעגערס פון סיקריקים, און דו שטעלסט זיי זייער אין פלאץ ווען זייערע גדולים זענען מיט משה דוד. עד כאן לשונו פונעם סיגוט'ער רב, און יעצט לאמיר עס צונעמען אביסל אויף קליינגעלט. פשטות וואס ער מיינט, די ערשטע זאך זאגט ער אים פאר ברוך'ן אז ס'איז א מורא'דיגע תועלת צו מאכן אין ארץ ישראל א צעטל זיך אנצונעמען פאר משה דוד, נישט אזוי ווי ברוך זאגט אז ס'איז געווען עפעס א אנדערע דא איז דא אנדערע דאגות. צווייטע נקודה געט ער אים די פראקטישע עצות וואס מען דארף צו טון, זאגט ער אז ער גלייבט אז אפרים, פשטות מיינט ער רבי אפרים שטערן, קען באקומען א בריוו גרינגערהייט פון רבי יצחק טוביה מיט רבי יעקב מאיר שעכטער. און פון די ליטווישע גדולים ר' דוד שמידל און רבי ישראל יצחק קאלמאנאוויטש, פשטות מיינט עס האט זיך דא פריער דערמאנט קען יצחק רבי יצחק שטערן ארויסבאקומען א בריוו. די דריטע נקודה איז אז ס'איז זייער וויכטיג די בריוו פאר משה דוד ווייל ווי ער רופט אים אברהם שלמה. מיינט רבי אברהם שלמה אברהם זעהט מען אויך וואס פאר א מין הערכה און רעספעקט ער האט צו אים, זאגט מיר אז ער שפירט אז ער ברעכט אונטער, ווייל זיין ווייב און קינדער שרייען אים אז ער זאל זיך ארויסלאזן פון פערלס, פשטות מיינט עס פערלס, ווייל רבי אברהם שלמה האט זיך על כל פנים אויף די קאמען קאור אליין האט ער נישט אונטערגעחתמעט. און די בריוו פון די גדולים וועט אראפנעמען די פרעשור פון ר' אברהם שלמה אז ער האט אים געזאגט ער זאל קענען ווייטער רואיג מיטגיין, און די פערדע נקודה איז, נאך א תועלת פונעם ארץ ישראל'דיגן בריוו לכבוד משה דוד איז, אז די רבנים ר' יצחק טוביה מיט ר' יעקב מאיר ר' דוד שמידל ר' ישראל יצחק, זיי זענען דאך די פאן טרעגער פון די סיקריקים און דו שטעלסט זיי אין פלאץ, שטעלסט זיי זייער אין פלאץ, ווען זייערע אייגענע גדולים זענען צוזאמען מיט משה דוד. עד כאן. נעמט נישט לאנג, ארום א פֿופֿצן מינוט שפעטער, דרײַ און פֿערציק נאך צוועלף, ענטפערט ברוך כץ פאר ר' יעקב בער פון סיגוט בנוגע די נקודה פון מאכן א צעטל אין ארץ ישראל פארן כבוד פון משה דוד, און דא זאגט ער אים א גאנצע דרשה וואס קודם מ'מוז פארליינען. ככתבה וכלשונה, ס'פאדערט טאקע אז מען קען זיך מער פארטיפן אין דעם שטיקל וואס דא דערין ליגט אסאך נקודות. זאגט ער אזוי, ס'איז זייער גרינג צו מאכן אזא צעטל, פינטל, אבער די שאלה גייט וואס מען גייט אויפטון דערמיט באמת אויף למעשה. אויפן מינוט איז בכלל נישט דאס די נושא, און ס'קען מאכן א שטיקל רושם אז מען וויל פארקרומען דעם נושא, ווען מ'קען ווען ארויסגעבן פאר שבת א אייגענע קול קורא אדער איינער זאל מגלה דעת זיין ברבים קלאר און דייטליך, וועט עס באמת פיל מער אויפטון. חוץ טאמער מען וויל באמת פארדרייען אביסל די זאך כאילו זיי רייטן יעצט אויף משה דוד וכו' אבער ס'גייט באמת נישט געבן קיין גושפנקא פאר גארנישט. און לגבי ר' אברהם שלמה איז די נקודה וואס כ'האב שוין דערמאנט פארן רב אז ר' שלמה לייב דארף נעמען מער אויף זיך און נישט אנלייגן אלעס אז ער פארלאזט זיך אויף ר' אברהם שלמה. און די זעלבע איז מיט ר' חיים הערש זאל באמת ארויס געבן קלאר די זאך, דעמאלטס פאלט שוין נישט אלעס אויף זיין נאמען, דא קומט איינגערינגלט, אפילו די רבנים פארלאזן זיך אלעס אויף אים. צוריק איינגערינגלט, צוריק צו די געהעריגע, כ'גיי באלד פראבירען נאכאמאל צו רעדן מיט ר' חיים הערש, בדרך אגב ר' זלמן לייב האט גערופן ר' שלמה לייב נאך די אסיפה און אים געפרעגט וואס איז די נושא, ווייל ער האט נישט קיין מושג פון וואס מ'האט גערעדט דארט. לאמיר פראבירען אביסל זיך פארטיפען אין ברוך כץ'ס ווערטער פארן סיגוטער רב. זאגט ער אזוי, ס'איז זייער גרינג צו מאכן אזא צעטל אין ארץ ישראל, די ערשטע נקודה, צווייטע נקודה, די שאלה איז וואס מ'גייט באמת אויפטון למעשה, יעצט איז דאך נישט די נושא רבי משה דוד, די נושא אויפן טיש איז קאמאן קאור. דריטע נקודה, אויב מ'קומט ארויס מיט א צעטל פון קבוצת משה דוד, וועט אויסקוקן כאילו מ'וויל דא פארקרומען די נושא אוועק פון קאמאן קאור, און מ'האט מורא צו רעדן פון קאמאן קאור, און מ'וויל דא ווי מ'זאגט פארקירעווען דעם ענין צו משה דוד'ס כבוד. די פערדע נקודה, אז ס'וועט מער אויפטון אז פאר שבת שופטים זאל ארויסקומען, א קול קורא צו כשר'ן קאמען קאור מ'האלט דאך נאך דאנערשטיג שופטים. און די פינפטע נקודה איז אז כאטשיג זאל איינער פון די רבנים מגלה דעת זיין ברבים קלאר אז קאמען קאור איז נישט קיין פראבלעם. און דא הייבט אן אין די זעקסטע נקודה ברוך כץ אביסל צו קרינקלען, חוץ אפשר זאל מען יא ארויסגעבן א בריוו זיך אנצונעמען פאר משה דוד, טאמער וויל מען באמת אביסל פארדרייען די נושא, כאילו די מערערים מיינען צו רייטן אויף משה דוד. ב. צום סוף דרייט ער צוריק למעשה א בריוו לכבוד משה דוד וועט נישט געבן ווייל אויב ס'געט נישט קיין הכשר אויף קאמען קאור געט עס נישט קיין סטעמפל אויף גארנישט. די זיבעטע נקודה באציט זיך ברוך כץ לגבי דעם בארואיגן ר' אברהם שלמה וואס ברעכט אונטער פון זיין ווייב און קינדער. דאס האט ער שוין געזאגט פארן רב. ווער איז דער רב? ר' יעקב בער פון סיגוט אז די עצה איז אז ר' שלמה לייב וויינבערגער זאל אליינס ארויסזאגן קלאר די זאך אז קאמאן קאור איז כשר, זיך נישט אנלייגן פאר אויפן אויף ר' אברהם שלמה אז פאר דעם זאגט ער אז ס'איז כשר. די. קען זיין דעמאלטס האט ער נאכנישט געזאגט אז ס'איז כשר, נאך געווען פארן פארן היתר, און קען זיין ער האט געזאגט אז מ'זאל פרעגן ר' אברהם שלמה. די. זיבעטע, דאס איז די די אכטע נקודה, אז די זעלבע איז מיט ר' חיים הערש, פשטות מיינט ער ר' חיים הערש טייטלבוים די ירושלים סאטמארער רב, אז מען דארף אליינס ארויס זאגן קלאר דעם הכשר אויף קאמאן קאור, נישט רעדן אין נאמען פון א צווייטן. די צענטע נקודה וואס מען זעהט דא, איז אויב די רבנים וועלן אליינס ארויס זאגן דעם הכשר און נישט זאגן אז ס'איז כשר אזוי ווייל ר' אברהם שלמה האלט אזוי, הגם באמת פארלאזן זיי זיך אויף אים, דאס וועט אראפנעמען פון רבי אברהם שלמה די דרוק, ער האט א לחץ, כאילו ער איז דער איינציגסטער בעל מכשיר וואס יעדער פארלאזט זיך אויף אים, גייט די גאנצע היץ אויף אים. אבער אויב די רבנים וועלן אליינס ארויסזאגן דעם הכשר, און נישט זאגן אז זיי פארלאזן זיך אויף אים, אזוי גענוי וועגן דעם איז עס כשר, וועט מען פארשפארן די פראבלעם וואס רבי אברהם שלמה וויל זיך ארויסזעהן פון דעם גאנצן עסק. און נאך א נקודה, אזוי ווי מען זאגט, מען גייט דא בלאפן דעם ציבור, אז אפילו די רבנים פארלאזן זיך אלעס אויף אים, זאלן זיי זאגן אז זיי. ווייסן, קיצור זיי זענען בצוותא מחליט בצוותא מקצר, ר' ברוך זאל זיין געזונט האט מחליט געווען אז די רבנים דארפן יעצט ארויס קומען און זאגן אז זיי האלטן אז קאמאן קאור איז כשר, נישט ווייל זיי פארלאזן זיך אויף רבי אברהם שלמה, נאר ווייל זיי האלטן אזוי, אפילו דער אמת איז דאך אנדערש, אזוי שרייבט ער קלאר אפילו די רבנים פארלאזן זיך אלעס אויף אים. דא זעהן מיר ווייטער די עלעפטע נקודה נאך א זאך ווי ווייט דאס איז געריצט זאגט ער אז ער איך ברוך כץ גייט באלד רעדן מיט רבי חיים הערש ער זאל קלאר ארויסזאגן דעם הכשר ער גייט עס און ער זאגט ער גייט ערלעדיגן ביים רב וואס ער דארף זאגן איי ער פארלאזט זיך אויף אברהם שלמה ער גייט עס ערלעדיגן אז ער זאל דאס זאגן דעם הכשר קלאר אז ער פארלאזט זיך און די צוועלעפטע נקודה אדער האלט מען שוין ביי די דרייצענטע אז בדרך אגב פארציילט ער א מורא'דיגע מעשה אז הגאון הצדיק רבי זלמן לייב פילאפ שליט"א. איז האט גערופן וויינבערגער ר' שלמה לייב נאך די אסיפה ביים גאלאנטער רב אין שטוב, ס'מוז זיין אז מ'רעדט פון דעם ווייל דעמאלטס איז געווען, אזוי דאכט זיך אויב געדענק איך מיר גוט, איז געווען דעמאלטס נאך די אסיפה ביים גאלאנטער רב, און ער האט געפרעגט וואס איז די נושא, און אז ווען עס הייסט ר' שלמה לייב האט נישט קיין מושג וואס מ'האט דארטן גערעדט, און ווי מ'זאגט אפשר מיינט עס צו זאגן אז מ'דארף אים זעהן צו אינפארמירן, על כל פנים דאס קומט שוין נישט אריין דאס איז שוין נישט די נושא, מיר גייען ווייטער אין דעם געשפרעך. פיר מינוט דערויף האט דער רבי יעקב בער פון סיגעט צוריק געענטפערט א אימעיל פאר ברוך כץ בנוגע הרב חיים הערש טייטלבוים און ער פרעגט אים דו האסט שוין גערעדט מיט הרב חיים הערש? קוועסטשען מארק? און אין שורה איינגערינגלט אז ער זאל נעמען דעם וואס דאס די סברה איז פשטות אז ער זאל נעמען דעם הכשר אויף זיך אליינס און נישט זיך פארלאזן אויף א צווייטן. כאילו ווי מ'זאגט ער האט אים דאך געזאגט ברוך כץ צוועלף דריי און פערציג אז ער גייט יעצט רעדן מיט אים, און ער געבט אים אזא רימיינדער, און ער געבט אים אזא רימיינדער צו אים דערמאנען אז ער דארף רעדן צו ער האט שוין גערעדט מיט ר' חיים הערש צוועלף פופציג, דריי מינוט שפעטער ענטפערט ברוך כץ פאר רבי יעקב בער בנוגע ר' חיים הערש די פאלגענדע ווערטער, נאכדעם וועט מען פרובירן פארשטיין וואס ער ענטפערט שרייבט ער נישט געהעריג, כ'לויף אים שוין נאך אבער. פיר פונטקליך נעכטן ביינאכט נאך צוועלף האט ער מיר געזאגט אז ער גייט מיך אריבעררופן היינט פארמיטאג ונזכה ונחיה ונראה, כ'האב אים אסאך צו זאגן. קיצור, בפשטות די תשובה מיינט אז ער האט נאכנישט געהעריג גערעדט צו רבי חיים הערש, ער לויפט אים נאך, פרובירט אים כאפן, זאגט ער ער פאלאועט די דאס, און ביינאכט מיטוואך שופטים נאך צוועלף אזייגער ביינאכט האט ער געזאגט פאר אים אז די רבי חיים הירש האט אים געזאגט ער גייט אים אריבעררופן היינט פארמיטאג ונזכה ונחיה ונראה צו ער וועט האלטן ווארט און אז ער האט אסאך צו זאגן פאר רבי חיים הירש. אין קורצן וואס מ'האמיר דא געזעהן אין דעם שמועס, מ'האט געזעהן די טענות פון ר' ברוך כץ אז ס'איז נישט אויף די אדזשענדע די נושא פון משה דוד, די טענה פון ר' בערל ר' יעקב בער אז ס'איז מורא'דיג כדאי, און. די ידיעה, מ'רעדט דאך דא אלעס א יאר צוריק אז רבי אברהם שלמה ברעכט אונטער, מ'ערווענט דא אויך די וויכטיגקייט אנצודרייען די סיקריק די סיקריקישע רבנים אקעגן די סיקריקים, און אויך אז א רבנישע צעטל איז זייער גרינג צו מאכן, עס איז די קלייניקייטן, און אז מ'דארף מאכן א קול קורא, אויך געזען דא, און אז מ'דארף זען אז איינער פון די רבנים זאל קלאר רעדן אויב מ'קען נישט מאכן א קול קורא נאך פאר שבת. און אויך אז אפשר איז טאקע כדאי צו פארדרייען די נושא צו משה דוד, און נאכדעם האט מען געזען איבער פאיע רב און צדיק רבי חיים הירש אז מען דארף זען זיי זאלן רעדן קלאר און נישט בויען אויף רבי אברהם שלמה, אפילו זיי באמת לאזן זיי זיך ווי מען זאגט צווישן די ביי זיך באהאלטן יא פאר רבי אברהם שלמה, און נאך און נאך האט מען געזען אז איבער דעם צדיק רבי זלמן לייב פיליפ שליטא הייבט מען שוין אן צו וויסן וואס טוט זיך דא, און אויך אז מען דארף באארבעטן רבי חיים הירש. יעצט לאמיר צוטרעטן צום פערדן. חלק פון דעם אימעיל געשפרעך צווישן ברוך און בערל. אין דעם פערדן חלק פונעם געשפרעך וועלן מיר זיך אונטערהערן די אימעיל אויסטויש צווישן ר' ברוך און בערל, און די נושא וואס ווערט ארומגערעדט איז איבער די אסיפה ביים גאלאנטער רב אין שטוב, איבער הגאון הצדיק ר' חיים דוד כץ שליטא דומץ אין בארא פארק, איבער הרב ר' דוד לייב לעפקאוויטש שליטא, איבער הרב הגאון ר' זישע כץ שליטא, און איבער דעם ענין פון געבן כבוד פארן סיגעטער רב, און דא בכדי דער ציבור זאל פארשטיין און באגרייפן וועגן וואס מען רעדט דא, וויבאלד ס'איז אזא שפת עילגים און מיר זענען אביסל באהאווענט מיט די מציאות וואס האט זיך דעמאלטס אפגעשפילט, וועלן מיר נאכן פארליינען זייערע ווערטער איבערגעבן וואס דא האט זיך אפגעטון. איז די ערשטע ערטל זעהט מען א אימעיל פון ברוך כץ שרייבט פאר יעקב בער בנוגע ר' חיים דוד כץ, די אימעיל ווערט ארויסגעשיקט צוועלף ניינצן, ניינצן מינוט נאך צוועלף, פארמיטאג למספרם סעפטעמבער פינף, דאס איז דאנערשטאג פרשת שופטים, שרייבט אים אזוי, פרעגט אים וואס איז מיט חיים דוד? קוועסטשען מארק, סימן שאלה, ס'איז א עזות און א חוצפה. און חוצפה. גדולי הרבנים קומען זיך צוזאמען אויף א אסיפה און מען האט אפגערעדט מיט אים אז ער דארף אלעס דארט ברענגען און רעדן פופצן מינוט, איז וואס איז די לצנות אז ער רעדט צו חיים דוד פרייוועט עטליכע שעות און פירט אים ארום אז ער גייט ברענגען צעטלעך? קוועסטשן מארק, היש לך חוכא ואיטלולא גדולה מזו? צוויי קוועסטשן מארקס, שוין אריבער צוויי מעת לעת, און דער דוד לייב רעדט שוין גאנצע דריי וואכן אז ער ווייסט אלע פראבלעמען, און דא לאזט זיך חיים דוד פון אים ווי א נאר, צוויי קוועסטשן מארקס. איז אויב האבן מיר גוט ארויס דעם בילד דא איז ס'איז געווען די פלאן איז געווען פון ר' ברוך און בערל אז מ'גייט רופן צו די אסיפה ביים הויז פון הגאון הצדיק גאלאנטער רב שליט"א אז הגאון הצדיק ר' חיים דוד כץ שליט"א דומ"ץ בארא פארק זאל קומען און מיטברענגען מיט זיך ר' דוד לייב לעפקאוויטש הי"ו און די פלאן איז געווען אז ר' דוד לייב וועט פארלייגן די דאקומענטן בנוגע קאמען קאור און מ'זעהט די אויפברויז שפעטער ווייל ער האט נישט איבערגעלאזט די דאקומענטן, כאילו מ'וועט אים אפפרעגן און מ'וועט הייסן אז מען האט עס וועט הייסן מען האט אלעס געהערט שוין און געזען פון דעם צד המערערים און אזוי וועט מען קענען שרייבן דעם היתר. למעשה ר' דוד לייב וואס מיר האבן אלס מיטגעהאלטן האט געכאפט די הערמה ער האט נישט איבערגעלאזט קיין שום דאקומענט, אנשטאט דעם האט ר' דוד לייב געהאלטן א דרשה פון א שעה צייט און מסביר געווען די טרייפקייט, פון קאלעדזש און קעריער רעדי לימודים, אין די אימעיל זעהט מען דא ווי די ברוך כץ איז צעווילדעוועט אז די פלאן איז נישט געלונגען, און אז די רבנים האבן נאכנישט געזעהן קיין דאקומענטן, און דערווייל רעדט ר' דוד לייב מיט הגאון הצדיק ר' חיים דוד שליט"א לאנגע שעות. בקיצור לאמיר צונעמען אין קורצן די לעצטע ווערטער וואס מ'האט דא געהאט פארגעליינט פון אים פון ברוך כץ. די ערשטע שאלה וואס ער האט איז וואס גייט פאר מיט חיים דוד ווי ער רופט אים, מען זעט וואס פאר א מין געוואלדיגע רעספעקט ער האט צו דעם רב, די צווייטע נקודה איז אז ס'איז א מורא'דיגע עזות און חוצפה, מען האט אפגערעדט מיט דוד לייב לעפקאוויטש אז ער דארף ברענגען די אסיפה, ביי די אסיפה פון גאלאנטער רב אלע דאקומענטן נישט רעדן מער ווי פופצן מינוט, נישט יעצט אריינגיין אין די שקרים דערפון, און נאכדעם רעגט ער זיך וואס איז די ליצנות אז דוד לייב רעדט פריוואט צו חיים דוד שעות לאנג און ער איז מבטיח צו ברענגען צעטלעך. קיצור ס'ווייזט אויס ער האט אים ארויסגערענט צו ארויסגעקויפט דעם בארא פארקער סאטמארער דיין און ער טאר נישט רעדן מיט דוד לייב ס'איז א געפערליכע פארברעכן וואס ער רעדט מיט אים און קיצור ער דארף זיין פול קאנטראלד אונטער ברוך כץ ר' חיים דוד און עס איז שוין אריבער צוויי מעת לעת און די דאקומענטן זענען נאך נישט אנגעקומען. און די נאך א עבירה איז וואס ער זאגט דא א נקודה אז חיים דוד רעדט שוין צו דוד לייב דריי וואכן, חיים דוד לאזט זיך פון דוד לייב ווי א נאר, קוטע דער זלזול קעגן הגאון הצדיק דער בארא פארקער סאטמארער דיין וואס לאזט זיך נישט זאגן די וועג וויאזוי ער רופט אים ווייל ער דינט אים יעצט נישט ווייל יעצט יעצט געבט אים דאך נישט נאך ממש ווי מ'זאגט די אינטערעסן ווי מ'זאגט יעצט גייט עס נישט גענוי ווי ער וויל און ער רעדט נאך מיט ר' דוד לייב האט ער יעצט באקומען דעם טיטל חיים דוד, חיים דוד דריי מאל דערמאנט ער אים אויף דעם נוסח, און מיט אזא לשון פון זלזול אז ער לאזט זיך פון אים ווי א נאר, און בקיצור דאכט זיך ווערטער זענען איבעריג, אויף דעם ענטפערט אים רבי יעקב בער פון סיגוט, פאר ברוך כץ שרייבט ער אים אזוי, ס'איז געווען צוועלף פינף און צוואנציג ממש געציילטע מינוטן דערויף. איך האב שוין גערופן רבי חיים דוד היינט, יעצט בעט דיין טאטע זאל אים רופן, דאס הייסט א האלבע ארבעט האב איך שוין געמאכט פאר דיר, אזוי זאגט אים רבי יעקב בער, אזוי ווי מ'זאגט אז ער האט שוין גערופן חיים דוד בנוגע די חוצפה פון זיך לאזן פאר רבי דוד לייב לעפקאוויטש, און יעצט דארפסטו ברוך כץ בעטן דיין טאטן רבי זישע כץ, א ברודער פון רבי חיים דוד, ער זאל אים אויכעט רופן. און צוויי מינוט דערויף, זיבן און צוואַנציק נאך צוועלף פארמיטאג דאנערשטאג פרשת שופטים למספרם סעפטעמבער פֿינף, ענטפערט ברוך כץ פאר רבי יעקב בער וואס ער גייט דא טון, זאגט ער איך וועל זאגן מיין טאטע, אבער וואס זאגט חיים דוד, ער ווארט נאך אויף צעטלעך? קוועסטשן מארק? ער איז געהעריג אויפן קאפ געפאלן? לאמיר עס צונעמען ביז אהער איז די ווערטער פון ברוך וועט ער זאגן פאר זיין טאטע רבי זישע כץ זאל רופן זיין ברודער רבי חיים דוד זאל אים איבעררעדן. און נאך א זאך פרעגט דער ברוך פאר רבי יעקב בער פון סיגוט וואס זאגט דער רבי חיים דוד כאילו וואס האסט ווען האסטו גערעדט צו אים וואס האסטו גערעדט צו אים און דאס אז רבי חיים דוד ווארט נאך אויף צעטלעך פון דוד לייב ער פרעגט אים אזוי ווי צו דער רבי חיים דוד איז אויפן קאפ געפאלן דאס איז אויך זוכה נאר צום טיטל חיים דוד אפילו קיין רייש שטרעכעלע אויך נישט ווייזט אויס אז ער איז נישט אזוי חשוב. ווי ר' משה דוד וואס אים דארף מען לייגן דעם הרב היי רייש ווייס, אים קומט זיך נישט אפילו קיין רייש מיט א שטרעכל. ס'נעמט אפאר לאנגע מינוטן, האלט פעסט די אימעיל איז ארויסגעשיקט געווארן דורך ברוך כץ צו יעקב בערן זיבן און צוואַנציק נאך צוועלף, צוועלף פופציג פארמיטאג, פשטות איז נאך געווען פארמיטאג דעמאלטס, ענטפערט אים יעקב בער פאר ברוך כץ בנוגע ר' חיים דוד כץ ענטפערט אים די פאלגענדע ווערטער, איינס און א האלב שורות, ר' חיים דוד דארף באקומען פרעשור פון עטליכע פלעצער, דאקומענטן, דאס איז איין פינטל, איין נקודה אויף דיין שאלה, דאקומענטן האט מען געהייסן אז ער זאל מיטברענגען צום אסיפה, און דערווייל מאכט מען חוזק פון יעדן. לאמיר פראבירן פארשטיין זיך מתעמק זיין דא אין דעם סיגוטער רב'ס ווערטער. די ערשטע נקודה איז אזוי ר' חיים דוד דארף באקומען דרוק פון עטליכע פלעצער, דאס הייסט אזוי, האבמער שוין ר' חיים דוד האט דאך שוין פון ר' יעקב בער האט אים דאך שוין געגעבן דרוק וויפיל ער דארף, און ר' זישע פשטות עכ"פ ברוך כץ האט זיך אונטערגענומען ער גייט אנדרייען דעם טאטן זאל אים רופן, און מען דארף זען ער זאל האבן דרוק פון עטליכע פלעצער, עס איז נישט גענוג. און מיט די דרוק העט מען ערלעדיגן אלעס וואס מען דארף. דאס איז אזוי ווייזט זיך אויס, אזוי קומט אויס פון די תמצית היוצא פון די הייליגע דיבורים פונעם סיגוטער רב. און די צווייטע נקודה וואס מען זעט דא, אז מען האט אים געהייסן ר' חיים דוד ער זאל מיטברענגען דאקומענטן צום אסיפה פון גאלאנטער רב, און דערווייל מאכט מען חוזק כאילו מען האט דאך נישט געקענט אהערברענגען די דאקומענטן און זאגן אז מען האט שוין געזען דעם צד האוסר און אלעס איז שוין קלאר. רבי חיים דוד האט געברענגט רבי דוד לייב אבער ער האט נישט געוואלט איבערלאזן די דאקומענטן, בקיצור ס'איז צופאלן די מייסטערהאפטע פלאן צו אונטערברענגען די סיקריקן ווי זיי רופן זיי האט זיך אויסגעלאזט מיט א זייפן בלאז. עכ"פ אזוי מיין איך, כ'מיין דאכט זיך אז דאס איז די פשט אין דעם סיגוטער רב'ס ווערטער. יעצט וועלן מיר גיין ווייטער וואס ר' ברוך כץ וואס ברוך כץ ענטפערט פאר ר' יעקב בער פון סיגוט, פיר מינוט דערויף, פיר און פופציג נאך צוועלף, זאגט ער אים אזוי, וועלן מיר ליינען פאר די ווערטער וואס ער זאגט אים, און דערנאך וועלן מיר פרובירן פארשטיין וואס ער זאגט, זאגט ער, די חוצפה איז פילפאכיג גרעסער, וואס איז די דרשות פון צענדליגע שעות? סימן שאלה, קוועסטשען מארק, אז ס'איז דא א דאקומענט און א פראבלעם דארף מען ווייזן אין פינף מינוט הוא הדבר שדיברנו, און זיי זענען געלונגענע כישופ'ערס, און מיין פעטער מיט זיין גרויס תמימות פארשטייט ער בכלל נישט, כ'וועל מגלה סוד זיין אז זיי האבן געהאט א אסיפה פארדעם און אויסגעארבעט מ'זאל דירעקט גארנישט קודם ווייזן נאר אים כישופ'ן מיט דרשות, כ'האב עס געהערט פון יוסי גרינפעלד'ס זון בשם זיין טאטן וואס ארבעט מיט צוזאמען מיט דוד לייב. קיצור. ער האט געכאפט דעם עסק לאמיר צוגיין די וואס ער זאגט דא ער זאגט די ערשטע נקודה זאגט ער אז די חוצפה איז נאך פיל גרעסער וואס איז די חוצפה אז דוד לייב האלט דרשות פון צענדליגע שעות א דאקומענט האט א פראבלעם קען מען ווייזן אין פינף מינוט בקיצור עס איז געווען דא צענדליגע שעות שוין דרשות כ'ווייס נאך נישט ווי וואס ווען ווער בקיצור די די צווייטע נקודה איז אז דעם אהרן זענען געלונגענע כישופ'ערס און זיין פעטער מיינט ער ר' חיים דוד'ן.

די עצות וויאזוי זיך אן עצה צו געבן מיט די פראבלעמען וואס די סיקריקן מאכן עכ"פ די תמצית היוצא פון דעם פערדן שמועס איז איינס אז רבי חיים דוד לאזט זיך פון דוד לייב ווי א נאר און אז רבי זישע דארף רופן דעם ברודער רבי חיים דוד און מען דארף לייגן נאך דרוק פון עטליכע פלעצער און אז רבי חיים דוד איז אויפן קאפ געפאלן בנוסח ברוך כץ און אויך אז מען דארף ארייננעמען רבי מאיר יודל דורכן געבן אים אביסל כבוד, דאס איז די הוראה פון סיגוט'ער רב, תם ולא נשלם די געוואלדיגע שמועסן ועוד חזון בסייעתא דשמיא ארויפצוברענגען די המשך פון די געשפרעכן פון ברוך און בערל און הערן וואס זיי האבן צו זאגן איבער נאך פארשידענע נושאים. דער בורא כל עולמים זאל אונז אפהיטן זאל אפהיטן ערשטנס אלע ערליכע אידן שלומי אמוני ישראל און בני הקהילה הקדושה סאטמאר, זאל אפהיטן אלע אידן דא אין ניו יארק אלע קהילות הקודש וואס ווערן פארשלעפט בארעמע, דער בורא כל עולמים זאל אפהיטן אלע ערליכע אידן אין די גאנצע וועלט וואס. סעלבסט פארשטענדליך גאנץ אמעריקע אזוי יעדע זאך איז מקבלין דין מן דין און ס'רינט אריבער און אייבערשטער זאל אפהיטן אלע אידן אין די גאנצע וועלט וואס די השפעה פון אזעלכע פעולות און אזעלכע זאכן קען צוברענגען אתה ה' תשמרם תצרנו מן הדור זו לעולם און מ'זאל ניצול ווערן מכל פגעים ומרעין בישין. און שוין קען מען דא רעדן פרייליכערע און בעסערע זאכן. כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב ארום געשיקט מיט וואטסעפפ א קליפ ווי צוויי בחורים קישן זיך אין א בעט, ס'הייסט קודם האט מען מיך אפגעקאלט אז ס'איז צוויי ברידער ס'איז ביי זיי אין שטוב, אה, קענסט דאך די בולשיט, אבער איך האב צייט, כ'האב עס געקענט אראפנעמען איבערנאכט ווייל איך קען עס צוריק לייגן מארגן, כ'האב עס נישט אויסגעמעקט. יעצט ווער איך געוואר אז דאס איז געווען ביי איינעם א געי מענטש אין שטוב, א חזר, און איך הער אז זיין ווייב האט גאר געכאפט די ווידיאוס אויכעט, ווייל איינער האט דאך געכאפט די ווידיאוס, און מען זעט אז די קינדער זענען פראפעשענעל קיסעס, זיי ווייסן ווי אזוי זיך צו קישן, דעטס נאט די פירסט טיים, טראסט מי, דאס קומט נישט פון טרינקען וויין, און איך וויל וויסן, איך האב זיי געזאגט, זיי זאגן זיי וועלן קאלן די פאליס, ס'איז מיינערס, איך האב דאך אין דר'ערד, איך האב עס גענומען פון א קליפ און איך האב עס געשיקט ווייטער. זאגט ער איך גיי אבער קאלן די פאליס און כ'האב זיי שוין געקאלט אז מ'דארף דערגיין וואו דער מוסד איז מ'דארף איינזעצן די הנהלה דיס איז עז רידיקולעס עז איט קאמס די פאליס זוכט שוין יעצט וועלכע מוסד דאס איז ווי די קינדער זענען ווער ס'האט זיי געשיקט כ'האב געזאגט די פאליס האסטו נישט געזען דעם פורים איז געפארן קינדער זענען געפארן אויף די באסעס אויפן דאך זיצענדיג ענד העלף וועי דראנק ווען די באס מאכט א שארט סטאפ פליען זיי אלע האסט געדענקט אין בארא פארק איז איינער אמאל אראפגעפאלן פון א באס? פון א טראק, וואט איז גאוינג אן? זענען אונזערע קינדער טאקע אויף הפקר? אונז גיי מיר מאכן א סטאפ צו דעם. יעצט דו רוף די פאליס אז איך האב ארויפגעשטעלט פון קינדער טשיילד פארנאגרעפי, און איך גיי איינזעצן ווער ס'האט געהאט א שייכות מיט דעם, און ס'ארבעט מיר יעצט געוואויר ווערן ווער דער אינגערמאן איז, אלעס. כ'האב נישט קיין מורא פון אים, כ'האב עס נישט אראפגענומען נעכטן ווייל כ'האב מורא געהאט, מ'האט מיר געזאגט די קינדער זענען אומשולדיג, מ'געט זיי צו טרינקען, מ'זאגט מוזט אביסל טרינקען ווען נישט געט מען דיר נישט קיין געלט, האב איך געקלערט לאמיך עס מברר זיין בוקר ויודע ה' את אשר לו. איך האב נישט געהאלטן ביים עס אראפ נעמען, איך האב געהאלטן עס מברר זיין וואס איז דא פארגעגאנגען, איך בין געוואויר געווארן אבער די מענטש וואו מ'איז געגאנגען איז א חזיר, יעצט ס'איז דא א מענטש וואס ער האט גארנישט צו טוהן מיט דעם, איך וויל נישט ארויף לייגן זיין נאמען ווייל ער האט גארנישט צו טוהן מיט דעם, און ער זאגט פאר יעדן דערציילט ער א מעשה, עס איז געקומען א קינד נאך געלט, און ער האט אים געפרעגט וויפיל דארפסטו צו מאכן, ער האט אים אריין גערופן אין שטוב, דאס האט נישט געטארט געשעהן, וויאזוי האסטו געמעגט אריין רופן יענעם א פרעמדן אין שטוב אריין, איטס אנבעליוועבל וואטס גאוינג אן. איך מאך א סטאפ, איך האב געמאכט א סטאפ צו די חזירים אין מקווה, איך מאך יעצט א סטאפ צו די. אלע געלט גייערס, איך זאג פאר די, כ'האב שוין געזאגט, כ'האב שוין געזאגט פאר די גאווערמענט, מען גנב'עט דא געלט, מען שיקט קינדער נאך געלט, און העלפט נעמען זיי אראפ און זיי קויפן דראגס פון דעם, און מען רעדט דא פון ביג מאניס, סא סקרו יו אלל, עטס ווילטס נעמטס א גאן קומטס שיסן, איך בין דא להרוג ולההרוג, איים נאט גאנא טאלערעיט עס, צוויי בחורים קישן זיך אין א בעט, און נאכדעם רעדט מען מיט מיר איין אז דאס איז גאר צוויי ברידער, נעם אראפ, ס'וועט נישט גיין שידוכים, און די חברים האבן גראד אנגעקאלט. איך זאג יעדן מענטש, ס'איז די זעלבע טעלעפאן, איינמאל אז דו קאלסט מיך נאך זעץ איך דיך איין פאר הערעסינג, איך וויל נישט הערן וואס דו האסט צו זאגן, דער בחור וועט נישט קענען קיין שידוך טוען, רעד צו זיין מגיד שיעור ווער ס'האט אים געשיקט נאך געלט, איך וויל אז דאס זאל זיך אפשטעלן, דו קענסט נישט שיקן א קינד נאך געלט, דו קענסט נישט און דו טארסט נישט ענד איטס נאט גאנע העפן, ווייל די קינדער נוצן עס אויס אויף דראגס, מיר האבן געזאגט די בחורים, זיי האבן געמאכט עפעס איין פורים דרייסיג טויזענט דאלער, צען האבן זיי געגעבן פאר די ישיבה, צוואנציג איז געגאנגען פאר דראגס, ס'איז געענדיגט די בולשיט. ס'איז געענדיגט, די צוויי בחורים פילן סארי פארוואס זיי האבן עס געטון, זיי האבן געדארפט ווען פאלגן, דער רבי נחום האט געזאגט מען זאל נישט גיין נאך געלט, דער ראש ישיבה האט געזאגט אנדערש, דער ראש ישיבה איז א דרעטליגער, ער איז א דרעטליגער, ער טוט וואס מען הייסט אים, און ער האט אפילו אראפגעצויגן בחורים די הויזן נאך, אונז ווייסן וואס ראש ישיבות פלעגן טון, יעצט האבן מער ראש ישיבות איינגעזעצט אין דזשעיל און מער רבנים וויפיל באלעבאטים, פארוואס? ווייל דער ראש ישיבה האט געמיינט אז ער דארף נישט קיין מורא האבן, ער גייט מורא האבן. עניוועי, כ'האב עס צוריק געלייגט ענד איטס גאנע סטעי אן אם ירצה השם ענד איף עניבאדי דאזענט לייק איט, כ'האב דיך אין דר'ערד, דעטס מיי מעסעדזש טו יו, זאלסט מיך ארויסווארפן פון וויליאמסבורג איך וואוין שוין נישט דא יארן, איך וואוין אפיציעל אין ארץ ישראל, כ'בין נאר דא יעצט ווייל מ'האט נישט צוריק געלאזן וועגן קאראנע, כ'האב אפילו א שידוך געטון מיט א קינד אנע דעם וואס איך זאל זיין אין ארץ ישראל, נישט איך און נישט מיין ווייב, כ'בין געגאנגען צום קאונסלער, ער האט געזאגט איך געב דיר גערן א ספעשל וויזע ווייל ער ווייסט איך טו פאר די קינדער, האט ער מיר אבער געזאגט ווי אלט איז דיין זון, זאג איך אים דרייסיג, ווי אלט איז די כלה, ניין און צוואנציג, זאגט ער ליסן אז זיי דארפן דיך האבן א שידוך צו טון, האלט איך אז ער איז נאך נישט רייף א שידוך צו טוהן, נישט אזוי ווי דער חיה יואלי ראטה מאכט חתונה קטינים, כ'האב ארויף געשטעלט פיקטשערס וואס דארט גייט פאר, איך אליינס, איך הייס נחום ראזענבערג, איך האב געמאכט פאר מהראש די מקווה, די פרויען, די מענער, און די כלים מקווה, ער איז אזא עוכר ישראל, מ'האט אים געזאגט מאכסט חתונה קטינים, בין איך געשטאנען אמאל ביינאכט, כ'האב געשעפט אביסל לופט, יבניאל איז דא פיינע לופט, ס'איז הויעך אויף א בארג, איז געווען דארטן. א בחור האט א יונגערמאן חתונה געהאט מיט א חבר, זיי האבן זיך געקענט נאך פון די סקול, פון איך ווייס ווי איז ער געגאנגען, און זיי האבן זיך מחליף נשותיהם געווען, זיי האבן געזאגט איסן אני חברה של אשתך היא חברה שלי, און בקיצור מ'האט זיך געטוישט ביינאכט, איין נאכט זענען זיי געשלאפן דער מיט יענעמ'ס ווייב און יענער מיט דעם'ס ווייב, בין איך געגאנגען צו דעם שייגעץ מהראש דו. טמא מטומא וואס דו ביסט, זיי מוזן זיך גט'ן, על פי הלכה איז נישט דא קיין שום היתר, ער האט נישט געוואלט פרעגן ווייל ער האט מורא געהאט צו פרעגן ווייל ער וועט גיין פרעגן וועט מען דאך זאגן אז ער איז א דרעטליגער, האט ער געזאגט ס'איז גוט ס'איז גוט ס'איז גוט, נו אז ער זאגט ס'איז גוט בין איך נישט מחויב יענעמ'ס דרעק אויסצוווישן, אבער איך זאג עדות אז דאס איז געשען, און אז ס'איז געשען איינמאל איז עס געשען אסאך מאל. כ'מאך חתונה כתיתים מכתיתים, זיי האבן געוויינט זיי ווילן א שידוך, זאגען אז איינער וויינט ער וויל א מחילה, ער וויל אריינשטופן איינעם מיט די מחילה, עס פעלט סאו גוד, מעג מען? זאג דער אייבערשטער איך לאז נישט, אני השם, איך בין דיין באשעפער, נישט דער מהראש, און נישט יואלי שייגעץ, יואלי איז א חיה רעה אז ער טוט די זאכן, די מהראש איז נאך געווען א.

דו ווייסט וואסערע אויסווארף די מהראש ימח שמו וזכרו איז געווען? כ'האב דאס קיינמאל נישט פארציילט פאר קיינעם אבער כ'האב נישט קיין מורא עס צו פארציילן. ס'איז דא איינער שמואלי גלושעווסקי אזוי פלעג איך אים רופן, כ'האב נישט געקענט נאכזאגן אפילו זיין ארץ ישראל'דיגן נאמען, שמואלי גלושעווסקי, ער איז געווען דארט מהראש'ס איינער פון די גרעסטע חסידים, ער האט געשלאגן מענטשן פאר מהראש'ן, און ער איז געווען איינער פון די גרעסטע חסידים. ער איז ביי מיר געקומען, כ'האב געמאכט דארט די מקוה, כ'בין געזעסן דארטן א זיבן חדשים, איך זאל געבן צושטייער פינף טויזנט דאלער? זאגט ער, גאו סקרו יורסעלף. איין טאג האט ער זיך צוקריגט מיטן מהראש וועגן עפעס א שידוך, איך ווייס נישט וועגן וואס, איך ווייס נישט פונקטליך וואס דארט איז געווען, שמואל גלושעווסקי האט געדינגען א קאר אין אוקריינע, ס'איז געווען א גרויסער גליטש און ער איז געפלויגן ווי א משוגענער, ער איז דער'הרג'עט געווארן, שוין, בלע המות לנצח. בין איך געגאנגען, איך בין נאך געווען דעמאלטס אין יבניאל, האב איך געזאגט פארן מהראש דו מוזט צושטעלן, דאס איז דא אן אלמנה מיט זיבן יתומים פאר אלדי שווארצע יאר, זיבן פיסקעלעך מוזן עסן. איז די חיה געגאנגען און ער האט געהייסן גלושעווסקי זאל זיך אוועקמאכן פון יבניאל. די שמואל גלושעווסקי איז דעם דיין דארט איז דא עפעס א דיין אויכעט איך ווייס נישט פונקטליך געדענק שוין נישט וויאזוי ער האט געהייסן ער האט זיך געלערנט דעמאלט שחיטה ער קענט אזוי שחיטה ווי איך קען ניקור נישט געקענט גארנישט האט זיך געלערנט געלערנט דער מהראש האט נישט געקענט מיט קיינעם מאכן שלום ווייל די עדה החרדית האט אים געזוכט וואס זיי האבן אים געוואלט לייגן אין חרם איך ווייס נישט וועגן דעם ווייל ער איז געווען א גנב א וועלטס גנב אויכעט איז בקיצור האב איך דאך שוין געזען מיט וועם איך האנדל דארט, דער וואס איז געווען זיין רעכטע האנט, ער האט אים אלץ אנגעזאגט מיין זון משה איז א שייגעץ דו מוזט זעהן ער זאל נישט זיין א רעבע, נו מען האט דאך געלאזט צוואה אז משה זאל איבערנעמען, איז געגאנגען און ער האט גענומען א מעסער א שווערד א שפיז האט זיך געהארגעט אויף טויט אליינס, ער איז געווארן צומישט פון דעם משוגענעם, דער משוגענער איז געווען טאטעל א וועקא, ס'האט אים נישט אינטערעסירט זיינע מענטשען ס'האט אים נישט אינטערעסירט גארנישט, הי וואז ע קרעזי מען.

דעי שוד איווען קלאוזד דאון סאטש ע פלעיס. יעצט האטס מיר אלע א גוטן און א לעכטיגן און א פרייליכן שבת און א ריינעם טהרה'דיגן שבת.